א גוטן ערב שבת קודש פרשת שופטים, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'האב שוין געמאכט א בייאלאגירט נאך א שיעור, און דאס איז שוין נאך א בייאלאגירטע זאך. כ'האב געוואלט זאגן קודם כל, זייער וויכטיג פאר אלע קינדערלעך, עטס זענטס'ס געווען זומער אין קעמפ און אין קאנטרי, געווענליך אין די קעמפ אין די קאנטרי ס'איז דא פרישע לופט וואקסט מען, אז וועסט דיך מעזשערן מיט וויפיל דו ביסט געפארן ווי הויעך דו ביסט געווען און וויפיל דו ביסט צוריקגעקומען וועסט זען ביסט געוואקסן זיכער א אינטש אדער צוויי. און מען עסט גוט אויך, מען מאכט ספארטס, ביסטו געוואקסן אויף די וואג אויכעט? ברוך השם. געוואלט זאגן, ס'איז געווען איינער וואס האט באצאלט די קעמפ, ס'איז געווען דיין טאטע, דיין מאמע, און אמאל האט א זיידע צוגעהאלפן, מ'האט דיך נישט גענומען אין קעמפ אומזינסט, דאס איז א ריזיגע מולטי מיליאן דאלער ביזנעס, גאווערמענט געט אויך צושטייער פאר דעם, ס'הייסט די פרעש עיר פאנד, זיי ווייסן אז אין די שטאט, אז מען זיצט אין די שטאט איז אזוי ווי איינער וואס רייכערט צוויי פעקלעך ציגרעטלעך א וואך, א שלעכטע לופט. אלע טראקס פארן דורך די הייוועיס, און וויליאמסבורג פארט דורך איינע פון די גרעסטע הייוועיס וואס איז דא, אלע טראקס לאזן איבער דא קארבן מאנאקסייד, עניוועי ס'איז זייער וויכטיג מ'זאל גיין אין קעמפ און אין קאנטרי, איינער האט דאס באצאלט? ס'האט געקאסט טבין ותקילין בלוטיגע געלט, די מינימום וואס די קינד קען טוהן איז ווען ער קומט אהיים איז זאגן פארן טאטן ווייסט טאטי, שקויעך, איי ריעלי אפרישיעט, דעטס די מינימום וואס ער קען טוהן, און די זעלבע דארף ער זאגן פאר די מאמען. איי ריעלי אפרישיעט וואט יו דיד, מאמע האט דיך אויסגעקליידט, זי איז געגאנגען איינקויפן, זי האט געקויפט די טוב מיט די בעדינג סוט, און זי האט געקויפט די לעיבלס מען זאל ארויף לייגן דיין נאמען, דעטס די ליעסט יו קען דו אלס הכרת הטוב זאגן שכוח ענד איי אפרישיעט איט, און דאס גייט מאכן א קלאוסער רילעישאן צווישן די מאמע און די קינדער און צווישן טאטן און די קינדער, און די עלטערן זאלן האבן שכל אויסצונוצן דעם רילעישאנשיפ און גיי זאגן. דו דו ווייסט מען טאר דיך נישט טאטשן אינאפראפריעט איך האף די קעמפ איז דורך גוט און אים געבן א פרעג ביי די וועי דיד עניבאדי טאטש יו אר טריי טו טאטש יו אינאפראפריעט און ממילא וועסטו האבן א קלאוסער רילעישן מיט דיין קינד און דו מוזט אים זאגן איף עניבאדי עווער טרייס יעצט אין סקול צו א חבר צו א שכן צו די מנהל צו די טיטשער צו די מלמד זאלסטו מיר קומען זאגן און דאס איז א מוראדיגע סטעפ פארווארד קודם ס'לערנט אויס דאס קינד הכרת הטוב און נאכדעם ס'וועט דיך מאכן נאנטער צו דיין קינד. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, מיך הערן דאך אויס אלע שיכטן פון כלל ישראל, מאדערען אויכעט, האב איך ענק געוואלט זאגן א מורא'דיגע זאך, כ'האב ענק אייביג געזאגט ווען מען גייט פאר דעיטס איז דער בחור קען אריינלייגן געוויסע מעדיקעישאנס, ס'דא מעדיקעישאן וואס הייסט ראהיפנאל, ס'איז דא וואס ס'הייסט GHB, ס'איז דא אנדערע מעדיקעישאנס וואס מ'קען צאמשטעלן פון ווייטעמינס, כ'וויל נישט זאגן פונקטליך וויאזוי ווייל אז כ'על ענק אנהייבן מסביר צו זיין וועל איך דאך זיין דער וואס ס'לערנט ענק דאס אלעס אויס, ס'איז דא די מינע דראגס, די מעדיקעישאנס פלעגט מען שוין צאמשטעלן נאך אין די ערלי ניינטין ניינטיס, כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא וואס מ'לייגט עס אין א ליקוואד, ס'איז דא מ'גיסט עס דיר אריין די קאפי אדער מ'גיסט עס דיר אריין אין די קאקא קאלא. און ס'דא וואס זיי מאכן א געהעריגע בראוני, די בראוני איז אפישעלי געמאכט אריינגעלייגט וויד אדער מאראוואנע, ס'דא אויך זינעק דאס איז אזא נערוון בארואיגערס, ווען דאס קומט זיך צאם מיט אביסל אלקאהאל איז געווערט דער מענטש אינגאנצן נאקט אוט, ממילא נעמט מען די מיידל אויף א דעיט און נאך א שעה נאכדעם וואס זי האט עס געטרינקען אדער געגעסן גייט מען שוין אהיים, און אין די קאר רעיפט ער זי, ער טוט וואס ער וויל. על כל פנים. איז ס'געקומען יעצט איינער האט געגעבן א גרענט ס'האט געקאסט צוועלף טויזנט דאלער, עלף טויזנט צוויי הונדערט און פופציג דאלער טו בי עקזעקט, דאס געגעבן פאר נארט קעראליינע סטעיט יוניווערסיטי, און זיי האבן אויסגעטראפן א פאטענט אז די מיידל טוט זיך אן נעיל פאליש דארף נישט אנטון אויף אלע פינגער נאר איין פינגער, און. פאר זי גייט טרינקען דעי קאפי צו די קאוק, זי האט זיך דאך אויפגעשטעלט זי איז ארויס אין טוילעט און זי איז צוריקגעקומען, זי ווייסט דאך נישט וואס דער מענטש האט דארט אריינגעלייגט דער בויפרענד צו דער וואס ער נעמט איר פאר א דעיט, איז אז מען לייגט אריין די פינגער וואס האט די נעיל פאליש און מען דרייט עס ארום א פאר סקונדעלע נאר אין דעם וואסער ווערט עס אינגאנצן דיסקאלערט, ס'איז א מורא'דיגע זאך, יעצט געווענטליך איז בעסער אז מען זאל מאכן צוויי פינגער קען מען זעהן גראב די דיסקאלערעישן און. דעיס זאג איך אן פאר אלע אידישע מיידלעך אויכעט, עטס גייטס אויך אויס פאר דעיטס, נישט יעדער האט דעי מין דעיטינג וואס מען קומט אריין אינדערהיים און מען זעצט זיך אראפ, ס'איז דא וואס זיי גייען אויס. יעצט ווער ס'האט אמאל געלערנט די סוגיא מסכת קידושין ווייסט אז ווען מען גייט אויף א דעיט, ווען מען גייט אויף א באשאו, געווענטליך איז מען זיך נוהג אז מען עסט נישט, פארוואס? ווייל ס'איז דא אן ענין פון חוששין לסבלונות.

פשוט ליקער, ברוינפן, און מען האט געקענט יענעם אנדראגן, און ממילא אזוי ווי ביי יום טוב ערליך ס'איז געווען די מעשה מען האט אים געוואלט אנשיקערן אז זיי חתונה מיט א גויטע די זינגעכץ וואס יום טוב ערליך זינגט האבן די חזל געזאגט דו גייסט צו א מיידל נאטינג דואינג נאו טעיסטינג נאו דרינקינג נאו איטינג נאטינג איי מ'עט זאגן זי איז א קארג מיידל זי געבט נישט האבן די חזל איינגעפירט חשש לסבלונות און א גוטן טאג, און במילא אפילו ווען מ'עט טוהן דעם שידוך קודם עט נישט אויסקומען זנות, און נאכדעם עט זי זיין ביי א קלארן דעת ווען זי טוט עס, און ער עט אויך זיין ביי א קלארן דעת. קענסט זעהן ווי הייליג די חזל זענען, זיי האבן אויף אלעמען גערעכנט, נישט אייביג האבן זיי אונז געזאגט פארוואס זיי מאכן געוויסע תקנות, באט עניוועי, סאו ברוך השם דאס איז א וויכטיגע זאך, יעדער זאל גיין. אין די סטארס מען קען עס קריגן, ס'אן אווער די קאונטער, ס'איז געהעריגע נעיל פאליש, און ס'דיטעקט די GHB, און ס'דיטעקט אויכעט די ראלעפאל, און אויכעט זינעקס, מיט די אלע אנדערע מיני דראגס וואס מאכן די מענטש היי. איך לאך א גוטס אין איין וועגס, טאמער דער פיאנצעה האט עס געטרינקען און אין זיין קאפ איז געבליבן פון זיין שפייעכץ אויפן קאפ, און ס'איז אריינגעגאנגען אביסל אין טרינק, און אז ער עט ארויסגיין א מינוט אין בית הכסא און זי עט אריינלייגן איר פינגער אין זיין טרינק עט זי גראד קענען זען צו ער איז אויף נערוון פילן. וואו! ס'איז לעבעדיג וואס דא גייט פאר. ס'וועט נאך קומען אמאל א צייט ווען מ'וועט זיצן ביי די שאו און מ'וועט מאכן מיט די הענט אלע געזיברא אלע געזאברא און ס'וועט ארויסקומען זיין גאנצע מעדיקל היסטערי, ס'וועט ווערן דיסקאלערט די פינגער, אויב ער איז אויף די מעדיקעישן עט די פינגער ווערן דיסקאלערט, אויב ער איז אויף יענע מעדיקעישן די צווייטע פינגער ווערן דיסקאלערט. עניוועי, סאו ברוך השם, ס'רוקט זיך פאראויס, אבער איך דארף דאך זארגן פאר די אלע מיידלעך וואס זיי גייען אויס אויכעט, וויל איך זיי זאגן, ס'איז שוין דא עפעס א שטיקל ישועה וויאזוי מ'גייט ווייטער. א גוטן ערב שבת קודש פרשת שופטים. כ'האב שוין געמאכט א שיעור, איך לייג נאר צו. די וואך איז שוין אריינגעגאנגען חודש אלול. איז אלול דאך אני לדודי ודודי לי. דער אייבערשטער איז אזוי ווי מלך בשדה, די משל פון בעל התניא, צום קעניג איז זייער שווער צוצוקומען אבער ווען ער דרייט זיך אין פעלד קען יעדער צוגיין, דער אייבערשטער דרייט זיך און ער ווארט אז אונז זאל מיר תשובה טון, אלול מאכט אויך אלע לאגאוס ווערן לייט, בכלל איך זאג אייביג, איך האב חברים שוין אין מיין עידזש, שוין זעכציג, סיקסטי ענד פלאס, זאג איך זיי, אויב וועטס זיך ענק יעצט נישט פאררעכטן יו וויל מיס די באוט, איך זאג אקעי, פון די צוואנציג ביז די פערציג, מען האט חתונה, מען פארלירט זיך אביסל, טוט נישט קיין גרויסע עבירות חלילה אבער. איר ווייסט דאך אמאל א זמן קריאת שמע פארפעלט מען, מען פארט אמאל אויס מיטן ווייב און מען פארגעסט א מנחה און אמאל א מעריב, שוין. דער אייבערשטער עט מוזן מוחל זיין פאר די אלע זאכן, אבער אז מען הייבט שוין אן צו ווערן פערציג, פינף און פערציג, יו גאטע סטארט ביקאמינג סיריעס, פארגעס וואס דו האסט געטון ביז יעצט, זאג דיין ווייב ליסען, טיימס אר טשעינדזשינג ענד לעטס סטארט ביקאמינג סיריעס. עניוועי, איך האב געוואלט זאגן, אסאך מאל מאך איך א האטליין, און ווייסט דאך מיך הערן דאך נאר אויס פופציג צו איין און פופציג מענטשן, אבער אסאך מאל זאג איך אזוי גוט קיין עין הרע איך מיין פון הימל געט מען אריין די געדאנקען אז ס'שיסט אן אטאם באמבע. ממש אן אטאם באמבע עקספלאודעט. פארן זוממער האב איך גערעדט צו די מיידלעך וואס זיי גייען גרעדזשועיטן און זיי גייען זוכן א דזשאב. איך ווייס נישט צו דער עולם געדענקט דעם שיעור, כ'האב מסביר געווען אז רוב עולם, א גאר א גרויסער טייל פון עולם פון די רייכע ביזנעסער זוכן א סעקסרעטערי און נישט קיין סעקרעטערי. דאס מסביר געווען. למעשה, כ'האב געזאגט עטס גייטס ארויס ער זאָל זײַן אימיונד, ער זאָל זײַן שטאַרק בײַ זיך. ער זאָל זיך נישט לאָזן, ער זאָל זיך אַרומקוקן, ער זאָל מיטנעמען דעם טאַטן, ער זאָל זען, צי ס'איז נישט דאָ קיין איסור ייִחוד דאָרט. ער זאָל. אַ מענטש האָט אַ פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט, אַז ער שיקט אַרויס זײַן טאָכטער צו דער אַרבעט. שטעל דיר פֿאָר, ווי לאַנג די קלייד איז און צי דער ערבל איז גענוג לאַנג, עט ער נאָכקוקן, יאָ, יאָ. הע, דו שיקסט דאָך איר אַרײַן אין אַ באָטע-זונות? דו גייסט דאָך איר שיקן צו אַ באַלעבאָס, וואָס ער האָט אַ צוגעשפּאַרטע טיר? ער נעמט זי נישט פֿאַר אַרבעט, ער נעמט זי פֿאַר סעקס. טריי טו פיגער דיס אוט, איך רעד דאך צו דיר. עניוועי, כ'האב געזאגט זייער א שיינעם שיעור, כ'האב באקומען אסאך קאמפלימענטס, מענטשן האבן מיר געדאנקט. יעצט ווען ס'איז שוין דער סוף זומער, האב איך אויך אנגעהויבן צו רעדן, דו גייסט פאר א דזשאב, ס'איז געווען פאריגע וואך, גייסט פאר א דזשאב זאלסטו וויסן, דו קענסט ווערן א סעקסרעטערי, נישט א סעקרעטערי. און א מיידל האט מיך אפגעקאלט אז זי איז געווען אויף א פלאץ, און זי האט געפרעגט דעם באלעבאס, זי האט געזען ס'עפעס אזא דאנדזשי טייפ אפיס, בקיצור זי האט אים געפרעגט, דו זוכסט א סעקרעטערי אדער א סעקסרעטערי? הייבט ער אן צו שרייען, דו ביסט די פערדע מיידל וואס דו זאגסט מיר דאס! איז ער געווארן א גאנצע מדובר אז נחום ראזענבערג האט זיי דאס אויסגעלערנט, עניוועי ער שעלט מיך צאם, פארשטייסט כ'האב דאך אים צוגעהארגעט די ביזנעס פון א גאנץ יאר, עניוועי למעשה הער איך זאגן אז פון די פריעריגע דרשה וואס כ'האב געזאגט סוף זמן איז געווען גרויסע אסיפות, אין סאטמאר ביי די ארונים, און מען האט באשלאסן אז מען מאכט א צוועלעפטע קלאס. נאך מער, די רעבעצין סאשע איז אריינגעקומען, און זי האט געזאגט מיין מאן דער רבי וויל אזוי, און מען האט צאמגענומען יעדן, און מען גייט דאס מאכן. דאס איז אזא מורא'דיגער אויפטו אז ס'לאזט זיך נישט גאר זאגן דאס גלייכן. נאר וואס, כ'על ענק באלד מסביר זיין אז איך האב א שטיקל דיפרענס, וואס מען זאל לערנען ביי די לימודים ווי סאטמאר, אבער על כל פנים זיי האבן מסכים געווען באופן עקרוני, ס'איז אומשולדיגע זיסע מיידלעך וואס האבן נאכנישט געפענט זייער אויגן, זיי ווייסן נאכנישט וואס מען וויל פון זיי, ווען איינער עט זי אנכאפן און ער עט זאגן איים סארי, עט זי נישט אויספיגערן אז דאס איז דער ערשטער מאוו צו ווערן קלאוז טו הער, און. ס'איז זייער זייער נישט גוט אזאלעכע יונגע נאיווע ערליכע אויפגעכאוועטע אויף א ערליך שטיקל חינוך אז מען זאל די חברה ארויס לאזן אין די היינטיגע גאס און זיי מאכן א צוועלעפטע קלאס, כ'האב געהאלטן אז דאס איז די בעסטע זאך וואס קען זיין. נו, דער בעל דבר רוט דאך נישט. איז געווען איין פרוי און זי האט איבערגעדרייעט די גאנצע זאך, זי האט געזאגט ניין ווייל די מיידל עט הייסן אן אלטע מיידל און און עס איז נישט גוט און אהער מיט אהין, שוין, קענסט דאך די אלע אלטע אזיאטישע מארמאראשע טענות. יעצט איך וויל רעדן פון דעם. קודם וויל איך רעדן, איך פארשטיי נישט, זי ווערט אן אלט מיידל אז זי גייט אין די צוועלעפטע קלאס? דו האלטסט נישט אז די פרוי ווער ס'האט א בחור וואס וועט וועלן נעמען דיין טאכטער פאר א שניר עט נישט פרעגן די מיידל ווי אלט זי איז? יעצט טאמער זאגסטו א ליגנט וועט נישט בעטן קיין בירט סערטיפיקעט קענסטו דאך יעצט אויך זאגן א ליגנט, אין די ליטא זאגט מען ביז צוויי יאר ביי שידוך הייסט נישט קיין ליגנט ס'הייסט נאך גאר דער אמת. סאו ווען ווערט איז די ווארט אלט? אז זי גייט אין די צוועלעפטע קלאס? און דאס טוט מיר מורא'דיג וויי. ווייל דו זאגסט א ליגן. זאג אויס דעם אמת. איך ברויך האבן די צוואנציג טויזענט דאלער וואס מיין טאכטער וועט פארדינען. דעטס וואט יו שוד סעי. איך האב נישט קיין געלט זיך חתונה צו מאכן. איך האב א שטוב מיט קינדער. און איך רעד מיט אסאך מיידלעך זאגן זיי אז די טאטעס גנב'ענען צו דאס געלט אויכעט. סאו עט די ענד אוו די דעי, זאג אויס דעם אמת דיך קוועטש די פאר דאלער. איז וויל איך דיר זאגן אויף דעם עטליכע נקודות. נאמבער וואן, דארפסט נישט שיקן דיין טאכטער ארבעטן פאר צוואנציג טויזענט דאלער. איך געב איר א דזשאב אין מאנהעטן, זי קען מאכן. צוויי דריי הונדערט טויזענט דאלער א יאר. זי דארף ווערן אזוינע פראפעשענעל הוקער. כ'וועל דיר ווייזן ווי מ'גייט, ס'דא אדרעסן. און זי וועט באקומען אביסל טרעינינג, און זי וועט אהיימקומען מיט צוויי דריי הונדערט טויזענט דאלער א יאר. נאר דאס וועסטו נישט טון, פארוואס? וואס הייסט מיין טאכטער איז דאך א אידישע טאכטער, זי איז נישט קיין זונה. וויל איך דיר זאגן נייעס, דער בעל הבית וואס גייט זי נעמען, זי איז אזוי יונג און נאאיוו, און זי האט נאכנישט די עקספיריענס, ער נעמט זי פאר זנות. דער חילוק איז נאר ער טוט צאלן צען אדער פופצן אדער צוואנציג טויזנט דאלער א יאר ווערסעס צוויי דריי הונדערט טויזנט דאלער. סאו איף יו וואנט טו טאלק ווי מען זאגט ריעליסטיק מאכסטו א לייף טיים מיסטעיק. קענסט זי שיקן פאר אסאך מער געלט. און רעד דיר נישט איין אז ביי דעם באס איז עס סעיפער. דער יאקאבאוויטש האט יעדע סעקרעטערי זיינע אפגעפירט פון וועג. אין בעלז איז געווען איינער בראנער. ער איז ארויסגעפארן מיט א פארהייראטע פרוי, א בעלזער ווייבל, ביז אלבעני און איבערגעשלאפן ביינאכט מיט איר. און ווען בעלזער רב האט עס געהערט האט ער געהייסן מען זאל אים ארויסווארפן, קודם האט ער נישט געהייסן. אינגעלייט זענען אריין דרייסיג כולל אינגעלייט און געזאגט רבי אויב דו ווארפסט אים נישט ארויס זעמער אונז אינדרויסן. האט דער רבי געמוזט בראנער ארויסווארפן האט ער געמוזט באצאלן אסאך אפטריט געלט אויכעט. יעצט איז דא אין די שטאט איז דא מסתם צוואנציג אינגעלייט מידל עידזש וואס איך קען זיי וואס האבן שוין געוואוינט מיט זייערע סעקערטערס מיט היימישע ווייבלעך, מיט היימישע מיידלעך, זיי האבן באצאלט פאר די מיידלעך חתונה געלט מיט אנדערע זאכן, סאו מאכסט א לייף טיים מיסטעיק, יו מייט עז וועל זאלסט אריינסיינען אין א סטריפערס קלאב זי זאל כאטש מאכן גוט געלט. נאר וואס, דו ווילסט דיפערענטשיעטן אז ביים דזשאב איז עס מער סעיף, זאג איך דיר א ניין, טעיק איט פראם מי, איך בין א פראו, כ'הער זיך צאם א גאנצן טאג פון די אלע צרות וואס גייט פאר, יעצט נאכדעם וועל מיר גיין ווייטער. ווען איינער זאל פאנדלען דיין טאכטער, ער זאל נישט האבן סעקס מיט איר, ער זאל נאר סתם טאטשן די בריסטן, איך ווייס ווי זי קען ווערן בארירט? היינט האט מיך אפגעקאלט איינער, שוין אלט זעקס און דרײַסיק יאר, האט א שטוב מיט קינדער, און זיין ווייב האט אלץ ברכו ברוך שמו אמן, זי האט אים קיינמאל נישט געגעבן וואס ער ברויך, זי האט אים נישט געגעבן א קוש, גארנישט, אלעס נאר אזוי יוצא צו זיין. יעצט האט זי אים פארציילט ליסען יעדעס מאל ווען דו טוסט עס, היינט האמיר דאך שוין נישט קיין קינדער אויך נישט, כ'מיין צו זאגן מען טוט דאך עס שוין נישט אויף צו האבן קינדער, מיר טוט זייער וויי די הארץ ווייל איך בין אלס מיידל געווען געטאטשט אין אן אפיס, נישט גערעיפט אבער פארסיבל קיסינג און האגינג, בקיצור קאלט מיך אפ וואס מען זאל טון, זאג איך וואס הייסט מען זאל טון, שוין לויף פאר העלפ. שוין! א מאמע זי האט געברענגט אזויפיל אזויפיל קינדער איך וויל נישט זאגן וויפיל, און זי האט א שטוב מיט אייניקלעך גייט זי יעצט האבן, זי מוז האבן העלפ און ער מוז האבן העלפ, שוין! האב איך זיי צוגעשטעלט א קליניק, ווייל קיין גרויס געלט האבן זיי אויך נישט, נאך א שטוב מיט קינדער אין ווילימסבורג וואס די רענט עסט דאך אלעס אויף, סאו וואס מיינסטו דו וועסט זיין קלוג, וועסט אריינשטעלן דיין טאכטער? און וואס וועט נאכדעם זיין? זי דארף נאר זיין געפאנדלט, געטאטשט ביי די בריסטן דעטס אלל, און קלאכער יעדער ווייל וואס ער וועט קומען וועט ער אראפלייגן א פעיפער אויף איר טיש און זאגן פיל מיר נאר אויס דעם אינוואויס און געט איר א גלעט און א טאפ און א פאטשקע. זי קען גיין אראפ, זי קען קריגן א נערוון בראך, שי קען גאו אוט אוו הער מיינד, סאו איך וויל פארשטיין וויי אר יו דואינג דיס? טינק אבאוט איט, קען זיין ס'נישט דא ווער ס'זאל דיך אויפקלערן, איך וועל דיך אויפקלערן. איך האב שוין נישט קיין מורא דיר צו זאגן דעם אמת, איך בין דאך שוין עניוועי אין חרם, איך זע מיך שוין נישט לייגן נאכאמאל אין חרם ווייל ס'איז אין איסור חל על איסור, יעצט זעען זיי דאך וואסערע א חורבן דא איז געווען, זיי האבן געוואוסט, זיי האבן נאר געוואלט אז דו זאלסט נישט זען, די שטאט זאל נישט זען, באט עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ווען דו שיקסט דיין מיידל ארבעטן, זי האט נישט קיין עדיוקעישאן, סאו בעיסיקלי וואסערע א דזשאב גייט זי קריגן, א שיפינג קלערק, א אינווענטארי קלערק, גארנישט, סאו אן די לאנג ראן זאלט איר וויסן אמעריקע, איז געבויעט אויף א טו פעיראל טיעם, די מאן און די פרוי מוזן ארבעטן וועדער יו לייק איט אר נאט, אזוי געווען אמעריקע געבויעט אלע יארן, איז במילא האסטו א פראבלעם, שיקסט זי ארבעטן און זי וועט נישט מאכן גארנישט און זי האט נישט קיין פאך, ממילא טענה איך אז די צוועלעפטע קלאס, דא איז די מחלוקת צווישן מיר און די סקול, די סקול טענה'ט זיי ווילן זיי אויסלערנען קאכן און באקן. איך זאג דאס פעלט נישט אויס. לאמיך דיר זאגן עפעס, דו גייסט אריין אין די בעקערי האסטו געבעקס, דו גייסט אריין אין בעקערי האסטו חלות, און דו גייסט אריין אין גראסערי האסטו אלעס פרי פעקידזש, ס'איז שוין דא פראוזן, ס'איז דא ירושלימ'ער קוגל, ס'איז דא פאריזער קוגל, ס'איז נישט דא די זאך וואס דו קענסט היינט נישט באקומען, מ'דארף היינט נישט קאכן, ס'איז אלעס דיספאוזעבל, קענסט אוועק ווארפן די דישעס, דו דארפסט זען זאלסט. דזשענערעיטן אן אינקאם. אפילו ווען דו האסט קינדער, קענסטו בשעת'ן האבן קינדער אביסל לויז ווערן דערפון, קענסט זיצן אינדערהיים, אבער עט די ענד אוו די דעי וועסטו מוזן צוריקגיין זוכן פרנסה. וועגן דעם טענה איך אז מ'זאל נעמען און לערנען די מיידלעך א פאך וואס ס'ברענגט עפעס, אדער אין די מעדיקל פיעלד, נורסינג אדער סייקאלאדזשי, זאגן אז די נעקסטע פאר יאר גייט מען הייערן פיר הונדערט טויזנט סייקאלאדזשיסטס אין אמעריקע. און די גאווערמענט געט יעצט מיליאנען ס'זאל נישט זיין קיין שארטעדזש, אלע סקולס לערנען סייקאלעדזשי, די או יו קאלטס אפ די או יו זיי געבן כסדר קאורסעס, כ'האב זיך געבעטן ביי אלע אינגעלייט וואס זענען מלמדים אז מ'וועט נישט קענען זיין א מלמד טאמער מ'האט נישט א קאלעדזש דעגרי, גייטס נעמען א קאורס, איז די וואס האבן געפאלגט מיר זיי האבן גענומען א צוויי יאר קאורס ביינאכט האבן היינט א דעגרי, די נייע וועלן שוין מוזן גיין פיר יאר אין קאלעדזש און נאכדעם נעמען דעם קאורס. אזוי ווי יעדע זאך, עטס געדענקטס ווען מען האט געהאט דרייווער לייסענס איז ווער ס'האט נאר געדרייווט א טראק האט מען אים געגעבן אטאמאטיק קאמערשל לייסענס, נאכדעם צו מאכן לייסענס איז געווען אזוי שווער מען האט עס נישט געקענט דורכמאכן, סאו אזוי ווי יעדע זאך יו יו אר די גרענדפאדער אוו די לאו. יעצט איך בין געווען אין ארץ ישראל, מען האט אנגעטראגן שידוכים פאר איינע פון מיינע קינדער דארט, בין איך געגאנגען רעדן צו דעם איד, זאגט מיר דער איד אזוי, זיין טאכטער, האט געלערנט אין א וואלף סעמינאר אין בני ברק, די בעסטע סעמינאר וואס איז דא, א חסידישע סעמינאר, און זי מאכט אין ארץ ישראל מאכט זי אפאר טויזענט דאלער א חודש, דאס הייסט זי מאכט שקל אבער אויפן דאלער, פרעג איך וואס טוט זי, זאגט זי זי זיצט אינדערהיים, און אין ארץ ישראל איז מען קען שיקן אימעיל אן א אינטערנעט, בזק האט אזא ספעשל פראגרעם, די רבנים האבן דאס געמאכט, אז מען זאל קענען שיקן אימעיל נאר פון אן א אינטערנעט, נאר פונעם טעלעפאן אליין. בקיצור האט זי א כשר'ן קאמפיוטער א מאושר און זי איז אן ארקיטעקט און מען שיקט איר אריין פון געוויסע קאמפאניס וואס זי זאל צאמשטעלן, ס'איז דא אינטיריער ארקיטעקטשער און ס'איז דא עקסטיריער ארקיטעקטשער, ס'איז דא אלעס, זי איז מער אין אינטיריער ארקיטעקטשער, וויאזוי מען זאל בויען די ווענט און וויפיל מען זאל לייגן סטאדס מיט אלעם. און אלע אין איר קלאס, אלע האבן א פאך, איינער איז אן ארקיטעקט, איינער איז א דרעפטסמען, יעדער האט זיך זיינע, איך זע נישט פארוואס מען זאל דאס נישט איינפירן דא אין די צוועלעפטע קלאס, אז איר האט צו לערנען קאכן און באקן, קודם כל רוב מיידלעך קענען קאכן און באקן, זיי זענען דאך אויפגעוואקסן אין א שטוב, מען האט זיך דאס געלערנט, און נאכדעם, ס'איז נישט אינטערעסאנט. איז נישט א זאך וואס זיי קענען מארגן גיין אין בית רחל'ס האל און זאגן איך זוך א דזשאב פאר צוואנציג דרייסיג טויזענט דאלער און אפילו ווען יא וועט מען זיי געבן א נייט דזשאב מען זאל וואשן ווען מען קאכט אויף די חתונות סא דעטס נאט ווארט א דיים אוודאי וועט זי נישט וועלן גיין לאמיר זעהן גייטס אריין אין די קאלעדזשעס גייטס אריין צו די או יו זיי האבן פראגרעמס גייטס אריין צו אלע אנדערע ארגענעזעישאנס און ברענגטס ארויס צען פארשידענע פראגרעמס ארקיטעקט דרעפטסמען נורסינג, עניטינג וואס צו דזשענערעיטן שיין פרנסה, איר ווייסט וואס אן RN מאכט היינט? א סאטמאר אינגערמאן מיטן שווערסטן ארבעט מיטן גרעסטן קאפ ארבעט מאכט נישט וואס אן RN מאכט שפילנדיגערהייט, בפרט נאך וואס זי נעמט אווערטיים פון די האספיטעלס צו אנדערע זאכן, סא איך האלט טאקע מען דארף מאכן די צוועלעפטע קלאס קודם היטסט אפ דיין קינד פון זנות און נאכדעם אז זי וועט הייסן אן אלטן מיידל וועסטו נעמען אן אלטן בחור, יו נאו. ס'איז דא אלץ איז דא אזא שטיק שטן וואס ער געט זיך א זעץ אריין אין א פרוי און זי האט גאר א שטארקע טענה אויך, זי כאפט אן דעם עולם ווי ס'טוט זיי וויי, זי וועט הייסן אן אלט מיידל מען וועט זי פרעגן ווי אלט זי איז, מען וועט בעטן א בירט סערטיפיקעט, ס'וועט נישט הייסן, און אין די צוועלפטע קלאס הייסט מען נישט אן אלט מיידל, און אז זי וועט מזנה זיין אין אן אפיס באונס צו ברצון צו בפיתוי מען וועט זי מפתה זיין, עט זי הייסן נאך אן עלטער מיידל, זי וועט שוין נישט הייסן א מיידל, זי וועט שוין הייסן א בעולת בעל. די כתובה וועט שוין נישט זיין מאתיים, ס'עט שוין נאר זיין מנה. סאו איך וויל נאכאמאל בעטן דעם עולם אז די פאר ערב רב פרויען וואס זיי לייגן זיך אריין און זיי זאגן ניין לאז נישט זי זיין אן אלט מיידל, זאג פאר די פרוי, דיין טאכטער קענסטו מוותר זיין, קענסט מיט איר טון וואס דו ווילסט, און גיי צו נחום ראזענבערג, ער וועט איר געבן אן אדרעס ווי זי קען ווערן א הוקער פאר סיי צוויי דריי הונדערט טויזענט דאלער א יאר, נעם טו מיט דיין טאכטער וואס דו ווילסט, באט דריי נישט איבער א קלאס. יעצט איך זאג נישט אז דו מעגסט עס טון, און איך זאג נישט איך וועל דיר זאגן וואו צו גיין, איך זאג דיר נאר, סארקעסטיקלי ספיקינג, איף יו אר אין פאר די מאני, וויי דאנט יו שוט פאר די ביג מאני? אז דו קענסט מאכן א מיליאן דאלער, פארוואס זאלסטו מאכן נאר א דאלער? און איך האלט אז מען טאר נישט אויסהערן די טענות פון די פרוי, און איך האלט מען מוז מאכן, ס'איז זייער וויכטיג צו מאכן א צוועלעפטע קלאס, און ס'איז מורא'דיג וויכטיג אריינצוברענגען א פול פראגרעם פון עדיוקעישן, ממילא אום די מיידלעך קענען נאך די חתונה טרעפן אינדערהיים צו ארבעטן היילי פראפעשענל, כ'בין געווען אין ארץ ישראל כ'האב געזעצט מיין ספר, איר ווייסט אלע זעצערס אין ארץ ישראל זעצן אינדערהיים און אלע זענען פרויען, כ'האב אפילו נישט געקענט גיין רעדן צו זיי ווייל קענסט דאך נישט אהיים גיין צו יענעם אין שטוב יענער וועט דיך נישט אריינלאזן, וויל דאך נישט האבן נאכאמאל א נחמיה וועבערמאן געשעפט, איז דא אזאלעכע בראוקערס און אפיסעס פרויען וואס זיי נעמען די ארבעט פאר זייער באלעבאס אינעם אפיס, און זיי סאליסעטן עס ארום פאר די טייפסעטערס, די טייפערס, געסטו ארויס, דו זאגסט וויפיל דו ווילסט זאל טייפן, ס'איז דא אזעלכע וואס זיי טייפן פֿערציק ווערטער א מינוט, ס'איז דא וואס זיי טייפן דרײַ הונדערט ווערטער א מינוט, דאס קאסט נאר מער געלט. נאכדעם בין איך געווען, איך האב געדארפט האבן אסאך פיקטשערס, ס'איז דא גרעפיקס, גרעפיקאי הייסט עס, איר ווייסט וואס זיי מאכן? הונדערט. דאלער א שעה אין א ארץ ישראל, נישט דאלער, ס'איז גייט אזוי ווי לאמיר זאגן דרײַ הונדערט און פֿופֿציק שקל, ס'איז אזוי ווי הונדערט דאלער א שעה, גרעפיקאית, און ס'איז אלץ אידישע מיידלעך, מ'האט זיך געלערנט א פאך, און הערטס שוין אויף מיט דעם וואס האבן געכאפט בילקעס ביים דברי יואל און נישט לאזן צו, הערטס אויף מיט דעם, די גאס גייט פאראויס, און די קינדער דארפן א פיוטשער. און איך בעט נאכאמאל מען זאל מאכן די צוועלעפטע קלאס און יעדע מאמע זאל האבן א רעספאנסעביליטי צו שיקן דארטן דאס קינד במילא האסטו קודם איין יאר ווייניגער דארף וואטשן דיין קינד פון די גאס, אמת מען דארף אין די סקולס אויך וואטשן, נחמיה וועבערמאן האט געארבעט אין סקול, און אנדערע יאסל יגן צו יענקל יגן איך קען אפילו נישט די שמות הנרדפים זיי האבן מטמא געווען סאטמארע מיידלעך אבער ברוך השם היינט איז שוין נישט דא די זאכן מען לאזט עס שוין נישט. אלי' מייזעלס אין ארץ ישראל האט יעצט צוגעשפארט דעם צווייטן יארעדיגן פראגרעם. ער האט זיך נישט געוואלט בייגן סאו הי וויינדעד אפ מיט א קלאוזד סקול. און וועגן דעם וויל איך ענק זאגן יעדער זאל מיטשטימען און שיקן די מיידלעך אין די צוועלעפטע קלאס און דאס וואס דו צאלסט געלט פאר די צוועלעפטע קלאס און ס'קאסט דיך געלט און דאס וואס דו פארדינסט נישט קיין געלט ווייל די מיידל איז נישט אין דזשאב דעיס איז בערך איקוויווילענט ווי אז דער באלעבאס איז צו איינמאל טאטשן ב ה די אפיו ביי די דיידעם, אזוי ווי ישראל האגער האט געטוהן פאר א פרוי, איז זי נאך היינט קראנק, ס'איז א מעשה שוין פון זיבן אכט יאר, ווילסט וויסן וויפיל יאר ס'איז? דעמאלטס האט מען אים צוגעגעבן איינעם סטאווער אז ער זאל הייסן אז דאס איז זיין דרייווער, אבער אים האט מען אנגעזאגט שטילערהייט, זאלסט נישט לאזן אים ארויף אליינס מער מיט א פרוי, ער איז א שעדאו. אזוי ווי ישראל האגער האט א זון מענדל וואס ער האט א שעדאו א גאנצען טאג האט ישראל האגער אויך א שעדאו ווען ער גייט צו א ברית סאו מיט אזויפיל איז דיין טאכטער ווייניגער ווערט זיי יעצט כ'הער זאגן אז די זאלוינים ווילן עס אויכעט נאכמאכן געבענטשט זאלט עטס זיין און כ'בעט ענק אויך די זעלבע נאר מיט עדיוקעישאן נישט מיט זיך אויסלערנען קאכן און באקן ווער קאכט היינט די אלע יונגע ווייבלעך אדער גייען זיי צו די אינלאס אדער צו די עלטערן אדער טאמער נישט האבן זיי נאך א וועג וואס זיי טוען. קענט אריינגיין אין וועלכן סטאר האט איר פינישד פוד פאר אלעם וואס איר ווילט אפילו די אלע קלייניקייטן די דיזערטס און די זויערע פיקלס אלעס קענסט היינט האבן סאו הערטס אויף מיט דעם קאכן און דעם באקן. און אויכעט אז מען מאכט א צוועלעפטע קלאס זאל מען טאקע צושטעלן אז די חתונות זאלן זיין ביליגער אז דאס מיידל פארלירט די געלט אז זי גייט נישט ארבעטן און ס'קאסט ס'איז דא געלט קענסט דאך קאמפענסעטן די אלע סקולס האבן דאך וועדינג האלס ווער ס'גייט אין די צוועלעפטע קלאס וועט קריגן די חתונה פאר ביליגער. אדער זי עט עס וועט קריגן פאר פאר א באנוס. אויב דו מיינסט באמת אפצוהיטן די קינדער, און געלט איז דאך דא גענוג, אויף אלע שטותים איז דא הערשל קלאר זאל קלעבן פלאקאטן אין די גאס ס'איז דאך דא גענוג, איצעלע פימפ זאל ארויסגעבן מיט געפלאצטע קליידער איז דאך דא גענוג געלט, סאו פארוואס זאל מען נישט דעס טוהן, דעס איז דאך פון די וויכטיגסטע זאכן וואס איז דא. און ס'איז דא אנדערע וועגן ווי אזוי מ'קען קאמפענסעטן, ביי שבע ברכות'ער, ביי די האלס. און ס'איז דא אין די אין די סטארס קען מען באקומען פינף פראצענט ביליגער, ווען עטס ווילטס מאכן א פראגרעם קענט עטס מאכן, עטס האטס די פאוער און די מעגליכקייט מיט אלעם, סאו לאמיר זיך זארגן פאר די מיידלעך, לאמיר נישט מאכן הכזונה, וויאזוי זאגט אהרן טייטלבוים הכזונה נעשה את אחותנו, די מיידל פון נחמיה'ס וויקטים נעבעך יענע א זונה וואס יעדעס מיידל וואס גייט ארויס אין די גאס און זי נאך א מיידל, און זי איז אין די סטריט, איז זי הכזונה נעשה את אחותנו, זי האט נישט קיין שום פראטעקשען, די חזירים אונזערע, די אידן, און די גוים אויכעט, אבער א גוי וועט נישט אטאקירן א יונג אידיש מיידל אזוי שנעל ווי א אונזעריגער, ווייל אונזעריגער וועט זיך נאכדעם גיין אדער קויפן די עלטערן פאר געלט, אדער. סטראשען? ס'איז לעטס פוט איט דיס וועי, איף איט העפענד ביסטו אויף צרות, אין די בעסט קעיס סענעריאו קומען ארויס איינע פון פופציג קעיסעס, די איבריגע זיצן אלע זיי קאלן מיך אפ און אן וויינען זיי זיך אויס און זיי זיצן נעבעך און זיי פארבייסט, אין ווארסט קעיס סענעריאו אז ס'העט שוין צוקומען צום קאורט העט זיין דארטן דער שייגעץ סאנדער און ער העט דרייען א קאפ און ער העט זאגן אה אזוי און אזוי, און די זעלבע איז געווען מיט הענע ווייט. איר ווייסט וויפיל סאטמארע מיידלעך מען האט בועל געווען? איר ווייסט וויפיל סקווערע מיידלעך האבן געגעבן בירט אבער זיי האבן געהאט אבארשענס? זאג ארבי, היינט זיצט ער שוין רואיג ווייל ער זעהט שוין ס'איז צרות. טאמסן וועט נאך אויך כאפן זיין מעסעדזש אבער אפילו ווען דו וואלסט יא געקומען פאראויס דו ברויכסט די בושות דו ברויכסט די בזיונות. מען זאגט ע סטיטש אין טיים סעיווס ניין ס'צערייסט זיך דיר די סוועטער. טוה שוין צומענדן, ווייל אויב נישט עסטו דארפן ניין סטיטשעס צומענדן. דו דארפסט טאקע דורכצוגיין יענעם איינזעצן, ברוך מרדכי איז געגאנגען זיצן, וועבערמאן געגאנגען זיצן, דאס האט אויסגעהיילט די טויזענטער קראנקע קינדער וואס זיי האבן נעבעך איבערגעלאזט, טריי טו אנדערסטענד עדיוקעישן ענד טיטש יור טשילדרען ענד בי אן טאפ אוו דעם ענד וואטש דעם, און זאלסט רעדן זייער אפט, די וואס גייען יא אין די אפיס זאלסט מסביר זיין דער איז נאו מיסטעיקס אין טאטשינג, דער איז נאו מיסטעיק, איטס ע טעסט. אזוי ווי איך לערן אייביג אז דו ביסט דורכגעפאלן דו האסט דיך עפעס געלערנט איז עס עדיוקעישן, טאמער האסטו דיך נישט געלערנט איז עס א דורכפאל. לערן דיך אויס, זיי מסביר דיין טאכטער, טאטשעס, דיז האגס, דיז באמפינגס, דאס איז אלל די דאר אופענער, די טעסט אוט די גערל, ווי אימיון זי איז, און וויפיל ער וועט קענען מיט איר פאטשקען. איינע פון די טענות וואס די מענטשן האבן קעגן אונז אונז האמיר אראפגעברענגט דעם מיילעך מייזל שרייבן זיי אז אסאך מענטשן נעמען זיך דאך אן פאר אים, זאגן זיי. ער האט דאך אבער נאר געטאטשט די מיידלעך, ער האט געהאט קאפי מיט זיי, קודם זאג איך אים דו ווייסט נישט וואס ער האט געטוהן, און אפילו ער האט געטאטשט א אשה נידה טאר מען נישט טאטשן, דו לערנסט חינוך פון א אידישע טאכטער אז מען מעג איר טאטשן? ביי אים געטאטשט איז אזוי ווי בועל געווען, חוץ פון דעם אונז האמיר אלעגעישנס אז ער האט געוואוינט מיט די מיידלעך. עניוועי, סאו אז מען וויל זיך צושטעלן דארף מען זעהן וואו ס'קוועטשט יענעם, און מען דארף מאכן א פול פלעדזש פראגרעם אז אלע מיידלעך זאלן גיין אין די צוועלעפטע קלאס. און שוין. יעצט די מעסעדזש זאג איך ענק נישט פון מיר אליינס, מיך האט מען געבעטן איך זאל עס זאגן, איך וויל נישט זאגן ווער און וואס ווייל באלד וועט מען עס ארויסווארפן אז זיי הערן מיין האטליין, זיי האלטן אבער דאך אז מענטשן הערן עס, און איך זאג ענק קלאר, שיקטס די קינדער אין די צוועלעפטע קלאס יעצט. ס'איז דא נעקסטע וואך אין פרשת כי תצא איז דא א פרשה וואס דאס הייסט שילוח הקן, די פרשה איז אין. דברים, כ"ב, פסוק ו' פון פרשת כי תצא, כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך, אז וועסט טרעפן אויפן וועג א קן ציפור בכל עץ, או על הארץ, אפרוחים או ביצים והאם רובצת על אפרוחים על הביצים, אז מען טרעפט אין די נעסט טרעפט מען קינדער, און די מאמע הויערט אויף די קינדערלעך, איז זאגט דיר אן די תורה מצות שילוח הקן, אז מען זאל אוועק שיקן די מאמען, און נאכדעם זאל מען נעמען די פייגעלעך, און למען ייטב לך ס'וועט דיר זיין גוט והארכת ימים און דו וועסט מאריך ימים זיין. יעצט ס'איז דא א מורא'דיגע רמב"ן אין די נעקסטע פרשה כי יקרא קן ציפור, די רמב"ן זאגט. אז סיי די מצוה פון אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד און סיי דאס אז מען זאל נישט נעמען די מאמע מיט די קינדער אינאיינעם ביי שילוח הקן האט צו טון אז מען זאל זיך אויסלערנען צו האבן א הארץ מיט רחמנות און נישט חלילה אכזריות. זאגט ער, נאך א טעם זאגט די רמב"ן פארוואס מען טאר עס נישט נעמען ביידע אינאיינעם אותו ואת בנו אדער דא ביי די שילוח הקן, זאגט ער ווייל די תורה האט נישט מתיר געווען צו מאכן א השחתה לעקור המין, אויסצורייסן א גאנצן מין, א גאנצע פעמילי, לאזט נישט דער אייבערשטער, כאטשיג ער האט מתיר געווען אז מען מעג שעכטן אין דעם מין, אבער נישט די גאנצע משפחה, זאלט עס נעמען די מאמע מיט די קינדער, אדער ביי אותו ואת בנו שעכטן א מאמע מיט א קינד האסטו אויסגעהארגעט די גאנצע פעמילי, זאגט ער והנה ההורג האם, והבנים ביום אחד או לוקח אותם בהיות להם דרור לעוף, אז דו נעמסט צו טיף און זיי האבן א פלאץ ווי זיי זאלן קענען שיין ארומפליען, כאילו יכרית המין ההוא, ס'איז אזוי ווי ער האט אויסגעריסן דעם גאנצן מין. יעצט די מורה נבוכים, אזוי ברענגט די רמב"ן צו, כי טעם שילוח הקן וטעם אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, כדי להזהר שלא ישחוט הבן בעיני האם. די מורה נבוכים, די רמב"ם זאגט אז די טעם דערפון איז ווייל מ'טאר נישט שעכטן די קינד, אין די אויגן פון די מאמע, זאגט ער כי יש לבהמות דאגה גדולה בזה, ווייל א בהמה זארגט זיך פונקט אזוי ווי א מאמע זארגט זיך פאר איר קינד זארגט זיך א בהמה, זאגט דער הייליגער מורה נבוכים רמב"ם ואין הפרש ס'איז נישט קיין חילוק בין דאגת האדם לדאגת הבהמות על בניהם, ס'איז נישט קיין חילוק די דאגה פון א מענטש אויף די זיינע קינדער אדער א בהמה אויף אירע קינדער, כי אהבת האם די ליבשאפט פון א מאמע וחנותה און איר דערבארעמקייט, לבני בטנה, פאר די קינדער וואס זיי קומען ארויס פון איר בויך, איננו נמשך אחר השכל והדיבור, האט גארנישט צו טון מיט וויפיל קלוג מען איז, און מיט וויפיל מען קען רעדן, א מענטש קען דאך רעדן א בהמה נישט, אבל הוא מפעולת כח המחשבה המצויה בבהמות, ס'איז די זעלבע כח המחשבה וואס איז דא ביי בהמות, איז די זעלבע ווי ביי א מענטש, כאשר היא מצויה באדם, אזוי ווי ביי א מענטש, אז מען האט ליב א קינד, יעצט זאגט דער מורה נבוכים ואם כן אין עיקר האיסור באותו ואת בנו רק בבנו ואותו, קומט אויס לויט דעם וויל דער מורה נבוכים זאגן אז אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד איז נאר ווען דו נעמסט קודם דעם בנו, נעמסט קודם אז די מאמע זעט ווי מען שעכט דאס קינד און נאכדעם נעמסטו דעם אותו. אבל הכל. איז וועגן דעם אז ס'זאל נישט צוקומען אז מ'זאל נעמען קודם דעם בנו און נאכדעם דעם אותו. על כל פנים, דער רמב"ם האט א גאנצע שיינע מהלך, ווייל די גמרא זאגט האומר על קן צפור יגיעו רחמיך, און וואס טוסטו מיט דעם, זעט מען דאך אז דאס האט נישט מיט רחמנות, זאגט דער רמב"ם, ס'איז דא אין דעם צוויי סברות, אדער. איין סברא איז אז ס'איז נישט דא קיין טעמים פאר די מצוות נאר ס'איז חפץ הבורא און ממילא מוז מען עס אונז טון, און די צווייטע איז אז ס'איז יא דא טעמים פאר יעדע זאך, און ער איז מסביר דער הייליגער רמבם אז פונקט אזוי ווי פארן אייבערשטן נישט קיין חילוק ווי מען שעכט א בהמה צו ביים האלדז צו ביים גענאק נאר כדי לצרף בהם את הבריות איז ממילא די אלע מצוות איז געמאכט לצרף בהם את הבריות און אמאל זאגט דער אייבערשטער אויס פונקטליך דעם טעם און אמאל נישט. אזוי ווי למשל ביי פרה אדומה זאגט ער אונז נישט אויס על כל פנים ס'איז זייער א שיין שטיקל א יסודות'דיגע רמבן למעשה סיי די רמבם סיי די רמבן האלטן אז דאס האט צו טוהן מיט דעם וואס א מאמע קען נישט קוקן ווי מען טוט אויסרייסן איר קינד און אויכעט מען קען נישט אויסרייסן א מאמע מיט א קינד ווייל ווען נישט רייסטו אויס די גאנצע משפחה. אין שולחן ערוך אין הלכות שחיטה ווערט געברענגט. אז ווען א טשיקן זעהט אז מען שעכט דעם צווייטן טשיקן קען ער חלש'ן, כאטשיג ער איז נאר א טשיקן. יעצט די טשעינס וואס מען האט איינגעפירט, די מיעל מארט און דער סיגעטער האט איינגעפירט, די זעהען זיי יא איינער דעם אנדערן ווי מען שעכט. איך האב אמאל געפרעגט איינעם, זאגט ער דאס איז דיין גרעסטער פראבלעם? ס'איז אלץ נבילה טריפה, מען שעכט דאך נאר איינער פון פינף עניוועי, ס'פארט אויף א טשעין און ס'פארט דורך, עניוועי איך וויל נישט יעצט אריינגיין, כ'וויל נאר זאגן ס'איז אלעס אין דר'ערד. נאר יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא דא א מורא'דיגע מעשה, ס'איז געווען פאר צוויי וואכן צוריק, איז אוועק א יונג ווייבל פון פינף און דרייסיג יאר, מען האט געהארגעט שטארק, ס'איז געווען דא אסאך זאכן, און דער עולם האט אנגעהויבן צוזאמצושטעלן אז דאס האט צו טון מיט א פרשה, אינגערמאן האט זיך נעבעך גע'גט מיט זיין ווייב, און די עסקנים, אונז האבן דאך אסאך עסקנים, יעדער האט ארויסגעלאזט א שם דאס די מאמע איז משוגע, און מען האט צוגענומען פון איר די קינדער. דער אינגערמאן האט חתונה געהאט צו זייער א מאדערענעם שידוך פון פלעטבוש, און די קינדער פירן זיך נישט אזוי ווי די מאמע וואלט געוואלט זאל זיך פירן. יעצט לאמיר אביסל ארומרעדן. זיי זאגן די מאמע איז געווען משוגע. איך בין געווען אמאל א בחור, און איך בין געווען אין ארץ ישראל, איך האב געלערנט דארט, איז געווען דעמאלטס א מעשה, פון די ערשטע מעשה'ס וואס איז פארגעקומען מיט די געגעטעכטס און מיט די וויזיטעישאנס און ווי די קינדער זאלן גיין, בקיצור, איז געווען א היימישער יונגערמאן, א וויזשניצער, און מען האט זיך געטראפן אין בגץ, זיך געטראפן דארט ווי דער שייגעץ רבין איז געלאפן יעצט אין בגץ, ווייל דארטן גייען די מיידלעך מער צום בגץ, ווייל זיי באקומען דארטן מזונות, און ס'איז א גאווערמענט אפיס, איז טאמער מען געט נישט פונקטליך די מזונות, דאס טייטש די. וואס מען שיקט אריין אויסצוהאלטן די קינד איז טאמער מען געט נישט פונקטליך זעצט מען איין אין דזשעיל, עניוועי סא זיי גייען דארטן צום בגץ, בקיצור איז דער שופט ס'געווען דארטן דער שופט די מאמע די טאטע מיט א קינד, דער שופט איז געווען זייער עמאושענעל און ער האט נישט געוואוסט פאר וועם צו צו פסק'ען דאס קינד, די אלטע זאך ווען מ'האט געזאגט אז די מאמע איז משוגע ער קען שוין די אלע זאכן קענט ער שוין עניוועי. איז למעשה האט די שופט געזאגט איך וועל דיר זאגן דעם אמת איך ווייס נישט וואס צו פסק'ענען, האט ער געפרעגט דעם קינד, קינד טייערע צו וועם ווילסטו גיין צום טאטן צו צו די מאמען? איז דאס קינד האט נישט געוואלט זאגן צו די מאמען ווייל ער האט זיך נישט געוואלט וויי טון דעם טאטן, איז ער געגאנגען און האט זיך אזוי צוגעשטופט ביז צו די מאמען און צוגעשטעלט לעבן איר, האט די שופט געזאגט דאס קינד איז פאר די מאמען, עניוועי יעדער ווייסט אז א קינד געהערט פאר די מאמען, די מאמען מוז אים. אויפברענגען. למעשה האט מען דא אויך געזאגט דער איז פרוי משוגע מיט א מעשה בוידעם מען האט טעסטיפייט מען האט צוגענומען דאס קינד יעצט. דער רמבן ברענגט צום סוף פון דעם קן ציפור ברענגט ער מוראדיגע סודות ער ברענגט דא במדרשו של ר' נחוניא בן הקנה עטס ווייסט ווער דאס איז געווען דער שם של מ"ב דאס איז אנא בכח ברענגט ער דארטן אז שיש במצוה סוד אמר ר' נחומא מאי דכתיב שלח תשלח את האם ולא אמר את האב, אלא שלח תשלח את האם, זאגט ער די גרויסע סודות לכבוד אותו בינה שנקרא אם העולם. מען רעדט דא גאר פון די שכינה הקדושה וואס דאס ווערט אנגערופן דער אם העולם, כי אם לבינה תקרא. ס'איז א פסוק, אם לבינה תקרא, מאי ואת הבנים תיקח לך, אמר ר' נחומא, אותם בנים שגדלה ומאי נינהו שבעת ימי הסוכה ושבעת ימי השבוע, דאס איז די זיבן טעג פון די סוכות, און. די זיבן טעג פון די וואך. והנה המצוה רומזת לענין גדול, די מצוה איז מרומז אויפן גרעסטן ענין, ולכך שכרה מרובה למען ייטב לך והארכת ימים. יעצט וואס דא שטייט דארף מען קענען קבלה דאס צו פארשטיין. איך וויל ענק געבן א שטיקל, עטס זאלטס אנהייבן צו פארשטיין א שטיקל טעיסט פון דעם סוד. דער סוד איז אזוי, עס ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש, אז אין די צייט ווען א מענטש איז מקיים מצוות שילוח הקן, דעמאלטס הייבט אן די מאמע צו וויינען ביטערליך, נעמסט אוועק די קינדער פון מיר, וואס טוסטו אזא זאך, איר ביסט דאך מיינע קינדערלעך, דעמאלטס הייבט אן די אם הבנים, דאס מיינט מען די שכינה הקדושה, אויכעט צו וויינען שטארק, און די שכינה הקדושה הייבט אן צו זאגן פארן אייבערשטן, דו האסט געהייסן אז מען זאל מאכן מצוות שילוח הקן, כדי מען זאל מעורר זיין רחמנות, און ווי דיין רחמנות אויף יעי כלל ישראל אויף אידישע קינדער, מ'האט דאך גענומען די קינדער און מ'האט זיי אוועק געשיקט אין גלות, און מ'האט גענומען די שכינה הקדושה און מ'האט זי געשיקט אין גלות שלח תשלח את האם, און רבונו של עולם דו ביסט דאך אויך אין גלות, סאו לאמיר מאכן א געשעפט, לייז מיך אויס די שכינה הקדושה און לייז אויס דיינע קינדער. ברענגט דער זוהר הקדוש אז דעמאלטס ווען מען איז מקיים די מצוה שילוח הקן ווערט אין הימל די גרעסטע אתערותא דלעילא אז דער אייבערשטער זאל וועלן ברענגען משיח און אויסלייזן אידישע קינדער פון גלות. דאס איז דער סוד וואס ווערט געברענגט אין מדרש פון ר' נחוניא בן הקנה אז מען רעדט דא פון אותה דאס איז בינה שנקרא אם העולם אם לבינה תקרא ואת הבנים תיקח לך, אז דער אייבישטער זאל אויסלייזן די שכינה הקדושה מיט די קינדער, אזוי ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש, ווערט געברענגט אין אסאך קבלה ספרים, ס'ווערט געברענגט אין דעם הייליגן תשובות פון נודע ביהודה, איינער פרעגט אים אן, ס'האט נישט גערעגנט, און אזוי ווי ס'האט נישט גערעגנט האט מען געוואלט גוזר תענית זיין, האט יענער געטראפן אין זוהר הקדוש אז מ'גייט מיט א ספר תורה אויף א קבר, מוז דער קבר ענטפערן, ער מוז גיין צום אייבערשטן און איינרייסן און ענטפערן. ברענגט ער דארט א מעשה, איינער פון די חכמי הזוהר איז געגאנגען אויפן וועג, זיי האבן געהאט א שטיקל פארמעט מיט אויפגעשריבן א חלק פון די תורה און זיי האבן געלערנט, האט זיך אנגעהויבן צו ווארפן א קבר אונטער אים, אוי! אוי! אוי! פרעגט ער וואס איז דאס? זאגט אים די נשמה פון דעם קבר, אז אזוי ווי דו ביסט געקומען מיט א ספר תורה מיט א קלף, און ביסט אויף מיין קבר, איז ווען מען טוט דאס באשווערט מען די נשמה אז זי מוז גיין צום כיסא הכבוד מעורר רחמים זיין, און ממילא האב איך מורא צו גיין, ווייל אזוי ווי דו האסט נישט קיין כשר'ן ספר תורה, ס'איז נאר א שטיקל קלף, טאמער גייט מען מיט אזא מין פאוער פון א פסול'ן ספר תורה, ווארפט מען נאך ארויס פון וואו מ'איז אין גן עדן אויך. ס'הייסט, ס'איז נאך אסאך ארגער. פרעגט דער עפעס א רב צו מען זאל מעורר רחמים זיין מיט. און ס'זאל רעגענען צו גיין מיט א ספר תורה אויפן בית החיים. יעצט שרייבט יענער אזוי אז על פי הלכה איז עס א פראבלעם און על פי קבלה איז עס דאך גאר די גרעסטע אסון. זאגט אים דער נודע ביהודה זאלסט עס נישט טון, טוט אים א גאנצע אריכות און ער זאגט אים אז דאס וואס דו זאגסט אז על פי קבלה איז עס א פראבלעם ווייל אפשר איז עס נישט כשר, קען מען דאך נעמען א סופר און בודק זיין א ספר תורה. נאר דער נודע ביהודה טענה'ט דארטן אונז האבן מיר היינט האבן מיר נישט קיין באמת א כשר'ע ספר תורה פון עי טו זי. ווייל אונז זעמיר נישט באקאנט מיט חסירות און יתירות. און אויסער דעם פצוע דכא וואס מ'האט געליינט לא יבא פצוע דכא איז א מחלוקת צו מ'שרייבט דכא מיט אן אלף צו מ'שרייבט דכה מיט א היי. אונז האמיר באמת נישט קיין אמת'ע כשר'ע ספר תורה אזוי ווי דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אויפן בארג סיני האמיר היינט נישט אין די גאנצע וועלט. נישט דא אזא זאך. על כל פנים. איז למעשה זאגט ער ממילא זאלסט עס נישט טוהן ווייל דו קענסט דאך חלילה פארשפילן און דו קענסט חלילה די נשמה וועם דו שיקסט זאל מתפלל זיין קענסטו חלילה מאכן א גרויסן פגם, יעצט למעשה איז די זעלבע אויך מיט שילוח הקן, איך זאג אייביג מענטשן זאגן ווילסט שידוכים פאר דיינע קינדער מאך שילוח הקן זאג איך אים ניין זאלסט עס נישט מאכן פרעגט ער פארוואס נישט זאג איך ווייל ס'האט אין זיך אסאך הלכות קודם שטייט כי יקרא פרט למזומן דער סאטמאר רבי זכרונו לברכה איז ער האט נישט געהאט קיין בנים זכרים ער האט זייער שטארק געוואלט האבן א בן זכר, די דברי יואל געגאנגען מ'האט אים צוגעשטעלט א נעסט און ס'שטייט אז טאמער מ'איז מקיים שילוח הקן איז מסוגל אויף צו האבן קינדער, ס'איז מסוגל צו אסאך זאכן, קיצור ס'האט זיך אראפגעזעצט א יונה מ'האט שוין געגרייט ארויסצוגיין אין פעלד ווייזן דעם רעבן ווי דאס איז, געט זיך א רוף אן א רב פרט למזומן, מ'האט זיך עס אנגעגרייט פארן רעבן, ס'איז נישט דער רבי געגאנגען אין וועג און האט עס געטראפן, האט ער געזאגט נאך מער, ס'איז א שאלה צו דו מעגסט עס בכלל טון, ס'איז ממש צער בעלי חיים דאורייתא, אויב ס'איז מזומן, האט דער רבי געזאגט אוי. אסט כ'האב יעצט האב איך אלעס פארפאסט, איך זע שוין אז כ'וועל נישט האבן קיין בנים זכרים. דאס איז די זאך, ווען דו טוסט א זאך וואס דאס האט צו טון מיט רציחה, און דאס האט צו טון מיט די העכסטע זאכן פון די פון די בריאה, און אז דו טוסט עס נישט על פי הלכה, טוסטו רציחה, נישט קיין מצוה. און וועגן דעם זוך דיר נישט די מינע מצוות. איך זאג אייביג, זוך נישט די מינע מצוות. יענער גרייט ער אן פאר פינף הונדערט דאלער, א נעסט, א באס, א בוידעם, ס'איז ממש א רציחה. איך ווייס אין קראונהייטס. דעם ווינטער האט איינער אויכעט געמאכט שילוח הקן, און ס'איז געווען פון א מין וואס דער מין איז נישט געווען מותר בפיך, טאר מען נישט מאכן שילוח הקן, ער האט אוועק געשיקט די מאמע, די מאמע האט זיך זייער גערעגט, זי איז צוריק געקומען נאכדעם, און ס'איז דאך געווען אייער אויך אין נעסט, זי איז צוריק געקומען צו האקן שטיקער פון די קינדער, ווייל שי פעלט ווערי אביוזד, און פאר צער איז זי אראפ געפאלן און געשטארבן אין בעק יארד, ס'איז געווען אין קראונהייטס, און א טאג שפעטער. איז א קינד פון דעם איד ארויסגעגאנגען אויפן זעלבן פארטש וואו ס'איז געלעגן די נעסט, און סאם האו האט ער זיך ארויפגעדראפעט אויפן געיט, און ער איז אראפגעפאלן א גאנצן שטאק, מ'האט אים אפילו נישט געזען, ווייל ער איז אריינגעפאלן צו איינעם אינעם באלקען, און איז געהארגעט געווארן. און ווען איך בין געגאנגען מנחם אבל זיין, האב איך געזאגט דעם איד, איך פארשטיי אבער אז דו ביסט נישט קיין בעל הוראה און דו קענסט נישט די הלכות, וואס כאטשסטו אן שיק פייג, וואלסטו געוואלט מ'זאל דאס טון, יו פיל גוד נאו וואט העפענד טו יור סאן? זאגט ער, נאו, נאו דעפענעטלי נאט, נישט נאר דאס, ער האט גענומען דאס פייגל פאר צער און האט עס באגראבן מיט זיין קינד אינאיינעם אין בית החיים, כ'ווייס ס'זאל עס אריינווארפן אינעם קבר, פילט ווערי ווערי בעד, מ'שפילט זיך נישט ארום מיט זאכן וואס איז נישט דיינע זאכן, עניוועי, איז דא דא א מאמע וואס זי וויינט נאך אירע קינדער, עטס קענטס ענק פארשטעלן וואס איז אם לבנים תקרא, אם לבינה, עטס קענטס ענק פארשטעלן ווי די שכינה הקדושה האט צער אז א מאמע קען נישט אויסכאווען אירע קינדער, איי מ'זאגט זי משוגע, און דאס האט יעדער געזאגט אויף יעדן ווען ער האט געוואלט פטור ווערן, דעטס א קאמאן טערם. און ווער איז היינט נישט משוגע? קלויזענבורגער רב האט אמאל געזאגט, ווער ס'איז דורך דעם לאגער און ער זאגט ער איז נישט משוגע איז משוגע. בלויז פארן זאגן ער איז נישט יעדער איז משוגע געווארן. ס'גייט מען און מ'זאגט אזא זאך, מ'נעמט צו פון א מאמע'ן די קינדער, מ'זאגט זי משוגע, און זי פילט זיך זייער שלעכט. די מאמע האט יעצט געזאגט, איך הער זאגן אז פאר זי איז אוועק יענע פרוי און זי האט פארקאלט איך וויל דיך איבערבעטן, זאגט זי ווי קען איך דיר מוחל זיין? דו האסט צוגענומען מיינע קינדער פון מיר, יעצט גייען זיי נישט זיין אזוי אידיש ווי איך וויל זיי זאלן זיין. און איטס עבאוט טיים ס'איז שוין אלול, מ'דארף בין אדם לחבירו, מען דארף זיך אנהייבן אויסצולערנען, מיש דיך נישט אין יעדן גארבידזש, און נישט יעדער מוז זיין פארמישט אין יעדע זאך, ס'איז ממש א א א אומגליק וואס דא גייט פאר, שאפראנער רב האט א זון, ער איז געווארן מאלעסטעד פון שלמה מיכאל מאיר, די שוואגער פון דעם גאלאנטער חזר, און שאפראנער רב האט אים געכאפט אין די ישיבה קטנה בשעת מעשה, דער בחור איז משוגע געווארן, ווייל דעמאלטס האט מען נאכנישט געוואוסט פון נחום ראזענבערג, נישט געוואוסט מען דארף גיין פאר העלפ. ער האט חתונה געהאט, מען האט אוודאי באצאלט א דירה, ווייל שאפראן רב איז דאך א וועלטס גנב, האט אפגע'גנב'ט געלט פארן מוסד, ר'האט א תלמוד תורה, ר'האט גארנישט, געקויפט אלע קינדער דירות, איז ער אנגעקומען אין מיין אפיס צו נעמען געלט, איך בין געווען א גבאי צדקה, האט אים דער בעל הבית געזאגט א מיליאן דאלער געב איך דיר יעצט, איין מיליאן דאלער, נאר איך וויל האבן בוקס, איך וויל זעהן די אינקאם מיט די הוצאות מיט די הכנסות פון דיין מוסד, זאגט ער בוקס ווייזט ער פאר קיינעם נישט, זאגט ער אים, כאפט אייך אן און וואקט ארויס פון דא, אפגע'גנב'ט פאר זיך און זיינע קינדער הי בנה בקרב הארץ. האט ער געלאזט נעבעך מ'האט מאלעסטעד זיין זון האט ער אים נישט געטראגן פאר העלפ האט ער חתונה געהאט מסתמא האט ער מצער געווען דאס ווייבל א גאנץ לעבן ווייל מ'שטארבט פון קענסער געווענטליך קומט עס פון איין זאך עגרעוועישן דער משוגענער איז נאכגעלאפן אלע פרויען אין די גאס און געשריגן העי חילול שבת חילול שבת חילול שבת איינער האט מיר געזאגט ער וואוינט אויף העיווארד סטריט און די קינדער וואוינען אים אויף סאוט ניין, ווען זיי פלעגן קומען שבת מיט די קערידזשעס און געגאנגען דורך העריסאן, זיי פלעגן אנקומען די אייניקלעך ממש דערשראקן ווי דער טויט, ניין, דו ווילסט נישט טראגן שבת, טראג נישט, אבער וואס גייסטו יענעם דערגייען די יארן, אזא חוצפה וואס מען האט דא געטון, און דער משוגענער דער חולה רוח איז נאכגעלאפן. ער האט שוין געהאט א מיטינג אמאל ביי שאפראנער רב אין שטוב, צו שאפראן רב איז געקומען צו זיי, די די סיקריקים חברה דא ביי אונז, זיי האבן געזען אז נחום ראזנבערג רעדט אויפן האטליין און ער רעדט און ער לאכט זיך אויס, האט ער יא ווי צו דאווענען נישט ווי צו דאווענען, האבן זיי זיך אנגערופן, האבן דאך געהאט א מורא'דיגן פארלוסט, האט זיך אנגערופן איינער פון די רבנים, ניין, מ'האמיר אים געשטערט די שידוכים, הע הע, מ'האמיר געווינען. וואס האסטו מער צו ווייניגער אז מיינע קינדער גייט גרינגער שידוכים אדער שווערע שידוכים, קודם האט ער יענעם געשטערט, ער איז געווארן אינגאנצן היי, הע הע, דער גאלאנטער חזיר, אפאר וואכן צוריק האט מיך ווידער אפגעקאלט א ווייבל, זי וויל אים נעמען. ווייל ער האט געלט און ווייסט דאך סעקאנד מערידזש איז ביזנעס. זאג איך איר ווילאנג דו האסט קינדער אין שטוב זאלסטו אים נישט נעמען ווייל ער וועט מאלעסטן די קינדער אויך. חתונה מאכן די קינדער דעמאלטס אז ער וועט גיין אין די מקווה פרייטאג נאכמיטאג און כאפן א בחור איז נישט געפערליך. סאו בקיצור ער האט יענעם קאליע געמאכט שידוכים דו כאפסט נישט דאס איז די רוח פון נבות היזרעאלי ס'איז געווען איינער נבות היזרעאלי און זי'ט געהאט א שיינעם גארטן און די מ איזבל אחז'ס ווייב האט זיך פארליבט אין דעם גארטן און און זי האָט עס נישט געװאָלט פֿאַרקױפֿן, האָט זי זי געהרגעט. איז װי װאָס אַחזס װײַב האָט געטאָן, איז געװען דער רוח פֿון נבֿות היזרעאלי זי צו פֿאַרפֿירן, כּדי זי זאָל דורכפֿאַלן. דאָס איז דער רוח פֿון נבֿות היזרעאלי. דאָס זעלבע גײט זײַן אין לעזער קעסטנבױם. דאָס זעלבע גײט זײַן מיט די אַלע פּערלמוטער, די אַלע, װאָס זײ האָבן געהאַט אַ חלק צו נעמען אַ יונגערמאַן און אים אַראָפּרױמען פֿון װעג. דער רוח פֿון נבֿות היזרעאלי בײַ ענק װעט עס זײַן דער רוח פֿון דעם שטאַרק. ער וועט אריינגיין אין ענק עטץ בלייבן אן א געלט און עטץ בלייבן אויסגעשפילט פון אלעם וואס עטץ האטס, וואטש ענד סי. דער אייבערשטער פירט זיין וועלט, דער חפץ חיים האט געזאגט מען דארף נאר לעבן גענוג לאנג צו זעהן, איז ער געגאנגען דער גאלאנטער, און ער האט היינט זיינע פראבלעמען, יעצט שאפראנער רב, דו ביסט נאכנישט אזוי זיכער, דיין ווייב לעבט נאך זי קען שטארבן, און דו לעבסט נאך און דו קענסט שטארבן אויף איר צו זיין אדער מתה עלי רחל אדער רחל עלי מתה. כ'מיין דו ביסט אזוי זיכער אז דו וועסט שוין נישט ברויכן נאך א שידוך? קוק האט מען דיר אריינגעפירט יעצט פון הימל. דיין זון דארף א שידוך. ווער? דער קראנקער זון. נישט דיינע נארמאלע קינדער, דעם וואס מ'האט מאלעסטעד. ער דארף יעצט א שידוך. ווער וועט דעם משוגע'נעם נעמען אז ער שרייט נאך נאך אלע פרויען שבת? ווער וועט קוקן זיין וועג אפילו? און בכלל איז דאס געווען יושר נאכצושרייען אלע פרויען? מיין יענע פרוי וויל יא טראגן, ווייל וואס קענסטו אין איר טון, ווייל דו האסט איר איינגערעדט א מעשה אז סאטמאר רב האט אזוי געהאלטן, קודם האט ער נישט אזוי געהאלטן, און אז נישט איז יענע פרוי נישט קיין סאטמארע. ווייל וואס איז דא געשען? האט דיר דער אייבישטער יעצט געגעבן א געזונטן פליק אריין, אזוי אז, פארשטייסטו מיך, מען האט דיר צוגענומען דיין ווייב, יעצט וועסטו פילן וואס דאס הייסט צו אנטאגאנייזן פרויען אין די גאס. און דאס איז וואס עטס מוזטס ענק אויסלערנען די גאנצע צייט, ווען מען טוט וויי פאר א מאמע מען נעמט איר צו אירע קינדער, איז טאמער איז עס געמאכט אזוי ווי עס דארף צו זיין, די אם על הבנים ביי שילוח הקן, איז דאס א סטעפ פארווארד פאר ביאת המשיח, און טאמער נישט איז עס א רציחה ממש. און יעצט באצאלט יעדער די פרייז. און דאס וואס איך וויל ענק זאגן, דא איז געווען ממש א הפקר וועלט, יעדער האט געטון וואס ער האט געוואלט. האסט אזא באבוב'ער דין תורה? יעדער טוט וואס ער וויל. קוק אהער. ס'דא דא דער שי' רובין איז געגאנגען האט אונטערגעשריבן אויף מיר אז איך זאל נישט האבן קיין שול וואו צו דאווענען יארן. און אוודאי שטערט עס די גאנצע הויז, די שידוכים מיט אלעם. דער שייגעץ גייט אונטערשרייבן? ווער איז ער בכלל? ער האט גענומען העסי'ס טאכטער. א שלאק אזוי ווי העסי. דאס האט ער באקומען. האט מען אים געטון א טובה מען האט אים אריינגענומען אין די פעמילי. סאסרעגענער רב זיין טאטע ער פלעג קומען צו אונז אין אפיס איך פלעג אים געבן אפאר צענט יעדעס מאל האט נישט געמאכט קיין פרנסה ער האט געמאכט אויפן תלמוד בבלי אלע פסוקים ארויסגענומען מען זאל נישט דארפן נאכקוקן היינט איז עס אין יעדע גמרא געדרוקט איך האב געוויסט ער ברויך פרנסה האט מען אים געגעבן. דערווייל הער איך גאר אז זיין זון שי' רובין האט עס געמאכט. קומט שי' און ער שרייבט אונטער. יעצט שי' רובין האט אונטערגעשריבן אז ער איז אב בית דין באבוב. ס'א גאנצע שאלה יעצט צו איז ער די גרענדפאדער אויף די לאו. צו מעג ער דארט נאך לאזן יענע חתימה. ווייל טאמער יא זאל ער יעדע וואך גיין אין צייטונג און ער זאל אריינשרייבן נאכאמאל דעם חרם. און ער זאל לאזן אז ער איז דער באבוב'ער אב בית דין באבוב. איז ממילא האט ער נישט ווייעלעיטעד די דין תורה, און און אויך וועט יעדער וויסן אז ער איז אב בית דין באבוב. די שאלה איז, די רבנים האבן נישט געשריבן, אויף די אלע יארן וואס האט זיך אונטערגעשריבן אב בית דין באבוב, צו דאס מעג בלייבן צו דאס טאר אויך נישט בלייבן. יעצט איז דער שייגעץ געגאנגען, ער האט אזא מפלה געהאט, די רוח פון נבואת איזראעל איז אריינגעגאנגען אין די דיינים, און מען האט אים געזאגט דו קריגסט א מכה, און דער אמת איז סקומט זיך אים א מכה, וואס איז ער? ער איז גארנישט, דארט וואו ס'איז דא א זוהן וואס ער ירש'נט, קומען נישט די טעכטער קען איר וויסט אפאר דאלער פאר ריעל עסטעיט האב איך דעמאלטס געשריגן די גאנצע צייט קומט צו מיר קומט צו אפאר ביזנעס לייט אונז מיר מאכן א פשרה אז ס'וועט ענק זיין גוט ס'וואלט געוען א ריזיגע פשרה ס'וואלט זיך נישט געקאסט אזויפיל דין תורה געלט מיט די אלע זאכן און ביסט נאכנישט פערטיג יעצט הער איך איז ער שוין אריין אין בגץ אויף די פראפערטי אין ארץ ישראל. יעצט האב איך הנאה פון דיר, יעצט טוסטו צו די זאך, ווייסט פארוואס? ווייל טאמער האט איינער נישט געוואוסט ווער איז דער שייגעץ צו נחום ראזענבערג וואס מען האט אויף אים אונטערגעשריבן צו רובין וואס ער האט אונטערגעשריבן, יעצט זעהט מען ווער דער שייגעץ איז, איך בין נישט אין בגץ און דו ביסט יא אין בגץ, שעים אן יו, שם רשעים ירקב דו ליידיגייער. ס'איז געווען אין חודש אב פון באבובער רב'ס יארצייט, די חודש פון באבובער רב'ס יארצייט, באבובער רב האט געזאגט ענאף איז ענאף מיט די גארביטש, איך האב א זון און מיין זון ירש'ן, און דער אמת איז, ס'איז געווען. אזא מין דיזעסטער, איך וויל דיר זאגן באמת, איך האלט אז די רבנים האט די רוח פון נבות יזרעאלי פארפירט, מענטשן זאגן אז דו האסט אראפגעברענגט די רבנים, איך זאג ס'איז נישט אמת, זיי האבן זיך אליין אראפגעברענגט, ווי האבן זיך רבנים געקענט מער אראפברענגען ווי די שקצים וואס האבן גע'פסק'נט א דין תורה פאלש פון קאפ ביז פיס, ס'איז פאלש, ס'איז געווען רבנים וואס זענען געווען נוגעי בדבר, זענען משפחה. ס'איז געווען ביים זשמיגראדער'ס ברודער אין בית מדרש איז געווען די דין תורה, ער איז דער בעסטער ידיד מיט ר' בנציון באבובער. פארשטיי בכלל נישט, די גאנצע זאך איז געווען לאפסיידעד, און די געלטער וואס זיי האבן אוועקגע'גנב'עט, איך זאג דיר באמת מען האט זיך דאך נישט געהאנדעלט אפילו אויף אזויפיל געלט וואס זיי האבן גע'גנב'עט, זעהט דען נישט דער עולם אז א דין תורה איז א פאלשע זאך, ס'איז גארנישט די היינטיגע דין תורה'ס, עס פאסט אפילו נישט פאר איצעלע פימפ אזא דין תורה, אראפצוגנב'ענען געלט און געבן פאר איינעם אלעס און פארן אנדערן גארנישט. נאר וואס? זעהט אויס אז ער איז נישט דער באבובער רב'ס יורש, מען האט געבעטן דעם טויבער. דעם דיין פון באבוב, ר' בנציון'ס דיין, זאל אונטערשרייבן קעגן מיר, מ'האט געלייגט אויף אים א דרוק, האט ער געזאגט הער מיך אויס, מיין שווער האט מיך אויסגעלערנט אויף א יחיד זאל איך קיינמאל נישט אונטערשרייבן. סא זעהט אויס אז העסי'ס איידעם האט דאס נישט געוואוסט, דער רובין, דער סאסרעגענער זון, און העסי'ס איידעם איז געגאנגען ער האט יא אונטערגעשריבן, סא אביעסלי איז ער נישט באבוב, ווייל אז באבובער רב האט אנגעזאגט מ'זאל נישט אונטערשרייבן אויף א יחיד האסטו נישט געטארט אונטערשרייבן, סא באבובער רב האט דיך ארויסגעקאפעט. יעצט דאס טוט נישט דזשאסטעפייען די שייגעץ שטיק פון די רבנים. ס'טוט נישט א דזשאסטיפיי, נאר איך וויל דיך פרעגן עפעס, רובין, איט פילס גוד? מ'האט דיך גענומען פאר א רייד? איך האב דיך געבעטן גיי צו, גיי נישט צו דין תורה, קום צו אפאר ביזנעס לייט, וואלטעסט געקענט אלעס סעטלען, באט דו ביסט געווען קלוגער, סאו איט פילס גוד מ'האט דיך געסטריפט נעקעד און געלאזט אין די גאס? העי, מי, איך פיל אויך די זעלבע, און יעצט האסטו מיין פילינג, איז שייגעץ דו יונג, דו האסט געהאט דארטן איינעם דעם האלבערשטאם, דער וואס האט מאלעסטעד קינדער, מ'האט אים, עטס האטס אים געמוזט ארויסווארפן, אלץ וועגן מיר? וואס ביסטו געגאנגען ארויס שרייבן א חתימה קעגן מיר? ווער ביסטו? וואס האסטו געטון פאר סאסייעטי אחוץ חתונה געהאט מיט העסי'ס טאכטער און געקומען נאך די לוויה פון פון דיין שווער ווען ער קומט אריין ער איז אין בעסמעדריש ווער ביסטו פארוואס זאלסטו זיין אין בעסמעדריש דו ביסט א יורש דארט ווי ס'איז דא א זוהן אין רביסטעווע האט מען קיינמאל נישט גענומען אן איידעם. געט זיך א זעץ אריין, ער איז דארט. און נאך א זאך, דיין טאטע האט א רייך בית מדרש, ווען דיין טאטע וועט שטארבן וועסטו איבערנעמען זיין בית מדרש. ווי ביסטו דיך געקומען אריינצומישן אין די מחלוקת אינגאנצן? האסט געדארפט לאזן מרדכי דוד מען זאל זיך ברעכן קאפ. און נאכדעם וויל איך דיך אויסלערנען נאך א זאך. עטס אלע האטס א גרויס מזל אז איך בין נישט קיין סאטמאר אזיאטישער מארמאראשער פערד. ווען נישט וואלט איך דיך אזויפיל דעמעדזש געקענט מאכן אז האסט נישט קיין השגה. איך וויל דיר עפעס זאגן, דו האסט ארבייטער, דו האסט אראפגענומען זייער סאושעל סעקיוריטי, די פייקא, מיט די וויטהאלדינג טעקס, און יעצט דארפסטו עס לייגן וויפיל יענער האט אראפגענומען דארפסטו עס צולייגן, ס'האט יארן לאנג עס אפגע'גנב'עט, קיינמאל נישט אריינגעגעבן פאר די גאווערמענט און געגעבן פאלשע דאבעליו טו פארמס. איך וואלט נישט געקענט גיין גראד צו די גאווערמענט און זאגן קוקטס וואס מען טוט דא. יארן לאנג זיץ איך רואיג. ווייסט פארוואס? ווייל איך בין נישט קיין אזיאטישער פערד, איך בין נישט דא צו הרג'ענען מענטשן און אונטערצוברענגען מוסדות, און מיך אינטערעסירט נישט אז זאלטס טון וואס עטס ווילטס, דער אייבערשטער וועט ענק שוין אויסלערנען, איך האב נאר געוואלט טשילדרען זאלן זיין סעיף, און דאס האט עטס נישט געוואלט. און דו ביסט געגאנגען, דו האסט אונטערגעשריבן, דו ווייסט וואו דו האסט אונטערגעשריבן? דו האסט אונטערגעשריבן אויף די קינדער וואס זיי ווילן זיין משיח, איינער פון זיי גייט זיין משיח, האסטו אונטערגעשריבן ניין מען זאל אים מאלעסטן. און וועגן דעם ביסטו שוין געפארן יעצט אויף בגץ, און דו וועסט נאך פארן בגפו יבוא בגפו יצא, עס וועט נאך זיין גוט, איך זעה דו האסט איבריג מיליאנער דאלער, האסט נישט באצאלט פעיראל, האסטו איבריג מיליאנער דאלער זאלסט קענען שוועמען פאר בגץ, ווייסט ווי דו וועסט אנקומען מיט בגץ, איך קען דאך דעם סיסטעם זייער גוט, קודם כל האט עטס געמאכט ארביטרעישן קומסטו אין ערגעץ נישט אן, און אז דו וועסט אנהייבן מיט די ליגנט ס'איז געווען געפעלטשעוועט וועסטו זיכער נישט אנקומען, ווייל די בגץ וועט זיך אפילו נישט וויסנדיג מאכן, ווייל זיי האבן אזאלעכע א דיים א דאזן. און ממילא וועסטו בלייבן דער זעלבער שלעפער סאסרעגענער שלעפער וועסטו בלייבן, אויף דעם האסטו געדארפט גיין אונטערשרייבן פאר שקצים, פאר מענטשן וואס זיי טעראריזירן מענטש, אזעלכע מענטשן ווי איך צו ווי אנדערע וואס זיי ווילן טון אין כלל זאכן ערליכערהייט, איך זעה דא די גאנצע צייט השגחה פרטית, דאס איז דער רוח פון נבות היזרעאלי, ס'וועט דיך נאך אריינפירן מיט נאך אפאר הונדערט טויזנט דאלער חובות. ענד דעטס איט, און זעהסט דער גביר וואס האט ענק פיינענצירט אויף צו מאכן די מחלוקת איז געשטארבן אנדער דראגס, ער איז געווען א לאו לייף, און אויף אזויפיל האט מען אים גענוצט ער זאל ענק געבן אפאר טאלער, כדי ער זאל קענען אנרייצן די מלחמה, נאכדעם איז ער אפגעשטארבן, נעבעך ביטערערהייט אפגעשטארבן, איך וויל דיך בעטן א טובה, שפארטס צו ענקער מוסד, ס'איז א שאד פאר די געלטער, ס'פארקויפטס גארנישט עניוועי, נעם די דרײַ הונדערט טויזענט דאלער וואס מען צו געבן דארטן יעדע פאר חדשים, די זעקס מיליאן דאלער, לייג עס דיר אוועק אין סעווינגס אקאונט, לויט ווי איך הער זאגן האסטו שוין גע'גנב'עט מיליאנען ווען דיין שווער איז געווען נישט געזונט, איז ווען ס'איז צוזאמגעקומען געלט פון מלוה מלכה'ס און פון אנדערע האט עטס עס געסייפנט און אוועקגעלייגט, און מיט וויפיל דער שווער איז אהיים געגאנגען אין טאש האט עס העסי צוגענומען, ס'האט זיך שוין אפגע'גנב'עט ענקער חלק, אויסער די פאר מיליאן האט עטס שוין צוגע'גנב'עט נאך אפאר מיליאן. און קוק ווי שלעכט דו ביסט געפארן, דו זעסט נישט דא ס'א יד השם? דער רב איז אזוי ווי היטלער, היטלער גייט נישט קריגן קיין עולם הבא ווייל ער האט געהארגעט אידן אויף קידוש השם, דער רב, די רבנים זענען זיך ווערט זייער געלט, זיי האבן יעצט ארויסגעוויזן זייער מיעסן פרצוף, זענען גנבים, גענגסטערס, רויבערס, ליגענערס, און איך האב דיר דעמאלטס געזאגט אויפן האטליין, דו קענסט נישט געווינען סאסייעטי, בנציון איז דער מענטש, און ער איז עסטעבלישט, און ער וועט עס האבן, און זיי וועלן דיר נישט געבן גארנישט, א מכה וועלן זיי דיר געבן, איך האב דיך געבעטן דעמאלטס. איך כאפ נישט אז די רבנים ארבעטן אזוי, דארט ווי ער וועט האבן נאך דעם כבוד דארט וועט ער זיך אריינלייגן, מענטשן קאלן אפ און זיי האבן אריין זיי האבן אריינגעגעבן שולזאן, ווען די מינוט איך האב געזען שולזאן ארבעטן פאר מרדכי דוד האב איך געוויסט ער איז אויף צרות, מענטשן קאלן אפ איך זאל זאגן אז זאלן גיין אין קאורט צו ווייזן אז די רבנים, אין קאורט קענסטו נישט געווינען, האסט אונטערגעשריבן שטר בירורין, דער קאורט גייט זיך נישט אריינמישן דערין, חוץ פון דעם אזוי ווי אין סאטמאר ווילן זיי זיך נישט טשעפען ווייל זיי ברויכן די וואוטס דארפן זיי פון ר' בנציון און אויך די וואוטס. סאו זיי גייען זיך נישט אריינמישן און נאכדעם ווי דא א היתר צו גיין אין ערכאות ווייל דער רב האט גענומען שוחד האסטו נישט געדארפט גיין צו דעם רב ווייל דער רב איז געווען א קרוב צו יענעם זעלטנרייך איז א קרוב א מחותן מיט טויבער האסטו נישט געדארפט אנהייבן די גאנצע זאך האסט געדארפט זאגן צו די רבנים גיי איך נישט יעצט ביסטו געווארן א חכם אז זיי נעמען שוחד? און נאך א זאך פון וואנט ווייס איך אז זיי האבן נישט גענומען פון ענק שוחד אפשר וואלטן זיי ענק נישט געגעבן די פאר מיליאן דאלער אויך נישט. און אפשר א נישט זיכער אויב זיי נעמען נעמען זיי דאך פון ענק אויך, און ווער זאגט סקומט דיר עפעס בכלל ווייל העסי האט אריינגערעדט אז דו דארפסט זיין רב דארפסט נישט זיין גארנישט ביזט און מאך דיר א קליין בית מדרש און א גוטן טאג ווער זאגט אז באבוב דארף דיך אויסהאלטן עניוועי יו טרייד יור לאק ענד נאו קלאוז שאפ ענד דעטס איט מאך צו די שול סאיז צופיל געלט צו צאלן דו בא'גנב'עסט די ארבייטערס און די סוף וועט עס עניוועי פלאצן דזשאסט קלאוז שאפ ענד געט אוט סאיז געווען א גוטע טריי האסט נישט געוואלט אוועק וואקן אן גארנישט האסטו געכאפט אפאר דאלער. יעצט ר' בנציון איך וויל דיר עפעס זאגן, איך האף ס'וועט אנקומען דער מעסעדזש, דו ביסט היינט באבוב'ער רב, דו האסט אבער א פראבלעם, דו האסט א שניר וואס איז געזעסן ביי אהרן'ען אין די שויס, זי איז געווארן מאלעסטעד, און דו האסט אין דיין קעמפ וואס מען האט געטון וואס מען דארף נישט, און דו האסט אן אייניקל וואס דער חתן דנן דער דייטש האט אים אראפגעשלעפט אונטן אין בעיסמענט, און דו באהאלטסט אלעס, איך וויל דיר זאגן איין זאך, נאך איינמאל דו וועסט באהאלטן סעקשועל אביוז גיי איך מיך רופן באבוב'ער רב. און וואס וועסטו יעצט טון? וועסט מיך רופן צו דין תורה? קיין שום רב טאר נישט זיצן לעבן מיר ביי דין תורה, זיי האבן מיך שוין געלייגט אין חרם, און ממילא איך קען עניוועי נישט גיין צו קיינעם ווייל זיי האבן דאך, קודם די וואס האבן געלייגט אין חרם קען איך נישט גיין, און די וואס האבן שטיל געשוויגן איז מדשתיק שמע מינה ניחא ליה, סאו ווי וועסטו, וואס וועסטו טון, איך גיי מיך רופן באבוב'ער רב, דו קענסט מיר עפעס טון? איך וואוין היינט אין טעקסעס, איך גיי מיך רופן באבא ורבא? נישט פון טעקסעס. איך בין באבוב'ער רב. איך וויל דיר צונעמען דעם טייטל. האסט דיך געפייט פאר דעם טייטל ווי א משוגענער. מיין איך ווען דו רופסט דיך נישט באבוב'ער רב און דו לאזט יענער זאל זיך אויך רופן באבוב'ער רב. איך זעה נישט וואס פעלט פאר וויזשניץ. יעדער רופט זיך וויזשניצער רבי. איך זעה נישט וואס פעלט פאר סאטמאר. אויף דעם האט מען זיך געדארפט גיין פייטן? נאר וואס דאס געלט וואס איז דיר ווערט אפאר מיליאן דאלער. יעצט וויל איך דיר זאגן. זעסט מיך? וואס גייסטו טון? איך גיי מיך רופן באבוב'ער רב? אה שיק מענטשן זאלן מיך שלאגן? כ'וועל רופן די פאליס. ווי האט דער סיגעטער געזאגט יב ד פאיז? צו יש דין ודיין בישראל? יב ד פאיז האט ער געשריגן. סאו וואס גייסטו יעצט טון? איך וועל מיך רופן באבוב'ער רב וועסט מיך רופן צו דין תורה? איך וויל נישט גיין. איך בין שוין קלוגער. איך ווייס מען טאר נישט גיין צו דין תורה. און וואס גייסטו נאכדעם טון? דאך געקאסט אזויפיל געלט די טייטל. איך געב דיר איין טשענס. ס'וועט זיין סעקשועל אביוז זאלסטו ארויסקומען דארפסט שוין היינט נישט מורא האבן דו ביסט עמטליך באבובער רב וועסט אלעס געווינען. יעצט איך וויל דיר זאגן, איך מאך נאר א דזשאוק, סארקעסטיקלי זאג איך עס, ווייל מיר איז נישט קיין יחוס באבובער רב, פאר דיר איז א יחוס באבובער רב ווייל דיין טאטע איז געווען באבובער רב און דיין און דיין זיידע, ביי מיר איז עס נישט קיין יחוס און איך זוך היינט מיך צו רופן א רב אין פוילן, ציריך איז א גרעסערע שטעטל ווי באבוב. מיין זיידע געווען לעמבערגער רב, רבי יצחק ציף, איך קען מיך רופן עפעס אנדערש אויך. איך זאג נאר סארקעסטיקלי אז זאלסט וויסן אז אזוי ווי דו ביסט היינט באבובער רב, דארפסטו נישט מורא האבן פאר קיינעם, און אז דו וועסט הערן אז ס'איז דא סעקשועל אביוז, דזשאסט קאם אוט, שטעל דיך אויף אונזער זייט. און דאס א מוסר השכל פאר יעדן, גיי נישט צו קיין דין תורה. אהרן זלמן לייב זיי גייען אין ערכאות ס'איז אויך נישט גוט געפארן, ס'האט זיי געקאסט מיליאנען און מ'שלאגט זיך. מענדעלע. מיט זיין ברודער סרול האבן זיך געהארגעט און געשלאגן, אבער נאר מ'האבן זיך צוטיילט געהעריג זענען זיי געבליבן גוטע ברודער. ווען באבוב גייט מען נישט צו ערכאות, מ'פאלגט מיך, מ'נעמט אפאר גוטע ביזנעסלייט און מ'סטרעטענט זיך אויס, וואלט ער קודם געהאט מער, וואלט זיכער געהאט מער ווי א דריטל, און אויסער דעם וואלט געווען כאטש שלום, ער האט דאך צובראכן אזא שיינע קהילה, באבוב, באבובער רב האט דאך געארבעט צו זיין אוהב שלום ורודף שלום, ס'איז א שאנדע, ס'איז א שאנדע וואס דא איז פארגעגאנגען, נאר. צוויי זאכן האט עס געפראווט, איינס איז אז די רבנים זענען נישט טראסווארדי פאר עניטינג, שקצים, רשעים, גנבים, גזלנים, און זיי קענען ארויסגעבן איסורים אויף מענטשן און חרמות און סירוב, ס'מיינט גארנישט, און די צווייטע האבן זיי געוויזן אז דער עולם לאכט היינט פון זיי, און איינער זאגט יענעם איך וועל דיך רופן צו דין תורה, זאגט ער איך וועל נישט גיין. זאגט ער מ'וועט דיר געבן א סירוב זאגט ער קענסט דיך מקנח זיין דערמיט היינט איז דאס סירוב דאס ווארט סירוב שמירוב ווי צעלע פומפ מיט די התאחדות שמאכדעס מיט די עדה מיט די חרדית איז היינט שקר בלאף פאוני גניבה גזילה און יעדער לאכט דערפון און ווער האט עס אראפגעברענגט זיי האבן זיך דאס מערסטע אראפגעברענגט קיינער האט עס נישט געקענט אזוי אראפברענגען ווי זיי. דער זעלטנרייך, זיין טאטע נאך געווען א וועלטס גנב, אין הופער סטריט האט ער געוואוינט, ער האט געפסקנט פאר א טענענט אמאל אז דו מוזט באצאלן וויפיל די העכסטע רענט פון הופער סטריט, און ווער איז געווען די העכסטע רענט? דער רב, דער איז זעלטנרייך, גנבים גזלנים א גאנץ לעבן געווען, קומען אמאל צום סיגעט רב, הייתכן ער האט געגעבן אן עליה דעמאלטס פאר מענדל בערגער נאכן סירוב? הייתכן? זאגט דער סיגעט רב, אונז זענען דאך פון איין חדר, דו ווייסט דאך, אונז ווייסט מען דאך יא וויפיל אונזערס א פסק איז ווערט, ס'איז דאך אלץ מיט געלט געבינדן, פאר אייערס א פסק וואלט איר ארויסגענומען א דאלער און באצאלט? זאגט ער ניין, זאגט ער, נו נעם איך, געב איך פאר אייערס א פסק, צו פאר דעם סירוב, געב איך דעם איד אן עליה, געט ער מיר כאטש א מיליאן דאלער, שנאדערט ער כאטש. די רבנים די גענגסטערס ווייסן וואס גייט פאר, נאר אונז האבן נישט געגלייבט. און יעצט זאל יעדער זיך פון דעם ארויסלערנען אז דו האסט א סכסוך גיי צו אפאר גוטע לויערס אפאר גוטע ביזנעס לייט קענסט גיין צו אפאר גוטע חברים אויכעט יעדער וועט דיר זאגן דא ביסטו יא גערעכט דא ביסטו נישט גערעכט און דו מאכסט א דיעל און דעטס איט און וויפיל דו פארלירסט זאלסטו וויסן האסטו געווינען זעקס מאל אזויפיל און די זעלבע דארף מען יעצט אנהייבן צו טון בין אדם לחבירו יעדן גט מישט זיך יעדער אריין יעדער משוגענער מישט זיך און מען לאזט זיך קאסטן גרויס געלט דא איז נישט דא קיין געלט פאר מענטשן זאלן האבן ברויט אין שטוב און דא לאזן זיך די גבירים קאסטן ווייל ס'איז א מלחמה. אין דא די זעלבע געווען ביי מיין חרם אין יעדער האט זיך געלאזט קאסטן געלט דער פון ארץ ישראל דער לעבאוויטשער האט געטוהן ער האט געמאכט פאר זיין טאטן ער האט אים באגראבן ווי א הונט זיין טאטן א חזר א וועלטס חזר ער האט געמאכט מען זאל טוהן אין די חברה האבן געצויגן געלט וויינען אין געזאגט אנדערש קען מען נישט אונטער ברענגען נחום ראזענבערג וואס ער זיצט היינט אין די זעלבע שיף גיי וואטשען צי עס איז אים ווען דער גאלאנטער העט א שידוך טוהן אין ווער ס'עט אים שוין נעמען אבער מען קען איינעם נישט זיין דזשעלעס. און אזוי די אלע רבנים, דער שאפראנער גייט יעצט באצאלן מיט זיין זון אויכעט, ווער ס'עט דעם משוגענעם נעמען עט זיין פרייליך. פארוואס? ער האט אים געטוהן איין מוראדיגע זאך זיי האבן נחום ראזענבערגן געשטערט שידוכים הע און ווי דער אייבישטער און מיינסט דער אייבישטער זיצט און קוקט עס צו וואס האב איך געוואלט דא כ'האב געוואלט אז די קינדער זאלן זיין סעיף וואס האט די רבנים האבן דאס נישט געדארפט מאכן אז ס'זאל זיין סעיף און נאכדעם די אנדערע רבנים קאלן מיך אויך אפ דער זאגט מען האט ער האט דאס דערלייגט און דער האט א קינד מיט קענסער דער אהער זאג איך איך האף אז ס'איז נישט פון מיר ווייל טאמער ס'איז פון מיר פייגערט ער ווייל איך גיי ענק נישט מוחל זיין נאך אזויפיל יאר מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן און אזויפיל צער מיט יסירים אנגעטוהן פאר גארנישט ווייל עטס קומטס פון מארמאריש און בוקעווינא און פון ירושלים מיט די כ'האב גענוג. דאס איז געווען דאס נידריגסטע סקאם אף די ערט פון כלל ישראל, און וועגן דעם האט זיך נעבעך דער אייבישטער צוגענומען ימות זכאי ואל ימות חייב, און אונז זאל מען נאכאמאל אריינברענגען די שמוץ אין כלל ישראל? בין אדם לחבירו דאס איז די ארגסטע זאך, דער חפץ חיים זאגט דער גאנצער גיהנום איז נאר פון בין אדם למקום, בין אדם לחבירו צאלט דער אייבישטער דא אויף די וועלט, ס'איז שוין יעצט פאר ראש השנה, מ'דארף זיך אנהייבן צו בארעכענען. שוין, יעצט העמער גיין ווייטער. יעצט, אזוי ווי זיי האבן אזוי ביטערליך פארלוירן די דין תורה, קודם גייען זיי שוין צו בגץ די שקצים, זיי טוען וואס מען קען. יעצט, זיי זענען געגאנגען צו רב שאפראן, ער איז יעצט דא פון ארץ ישראל, רב שקרן. בקיצור, דער רב שקרן האט געזאגט ער מישט זיך נישט אין חוץ לארץ'דיגע דין תורה'ס. זיי זענען געגאנגען צו שלמה מילער אין טאראנטא, האט ער געזאגט זיי מעגן גיין צו ערכאות. אזוי האבן זיי געזאגט. איז געגאנגען דער הרב שיע פירער וואס ער איז דער באבובער ראש הכולל און ער האט אים געפרעגט צו ס'איז אמת זאגט ער ס'איז שקר. נאכדעם זענען זיי געגאנגען צו ישראל האגער המצרי און ער האט זיי ארויסגעווארפן. יעצט וואס איך פארשטיי נישט באמת, ישראל האגער המצרי די רשע מרושע די, בשעת ווען די האסט געברויכט א חתימה ביסטו געגאנגען צו דעם רובין שיע רובין און ער האט דיר געגעבן א חתימה, פארוואס אז ער איז יעצט געקומען צו דיר ער דארף האבן העלפ האסטו אים ארויסגעווארפן, נאר אזוי זענען די רבנים. יעדער פאר זיך, וועגן דעם א רב זאלסטו קיינמאל נישט טוהן קיין טובה. עניוועי סרולוגער עמיצער האט גענוג פראבלעמען אייגענע האט ער עס ארויסגעווארפן דארף ער זיין פארמישט אין יעדן שמוץ, אבער פארוואס האט ער געדארפט זיין פארמישט אין מיין שמוץ? וואס האט איר דאס אויסגעפעלט? עניוועי, נאכדעם זענען זיי געגאנגען צו חזקל ראטה, האט חזקל ראטה געזאגט אז מען טאר נישט פאלגן די דין תורה, אזוי האבן זיי געזאגט, מען איז געגאנגען מען האט אים איבערגעפרעגט, האט יענער געזאגט, האט חזקל'ס זון האט געזאגט זיין טאטע, ס'האט קיינמאל נישט געזאגט א ווארט ס'איז שקר וכזב אלעס וואס זי זאגט. עניוועי, רב נפתלטשע האט איבערגעלאזט א צוואה אז מ'זאל נישט לייגן קיין שום בילדינג אויף זיין נאמען גארנישט, ער וויל נישט האבן גארנישט צו טוהן מיט די אלע זאכן, סאו איך האלט אז האסט איר א נאמען געגעבן קהל שערי העסי, וואס וואלט געווען די בעסטע נאמען פאר דיר. אויף דיין שוויגער מעגסטו דאך זיכער געבן א נאמען, זי האט דאך אנגעארבעט דעם חורבן. סאו יעצט לאמיר הערן וואס דער בגץ וועט פסק'נען. יעצט אונז האמיר א מענטש ער הייסט דעת תורה ער האט א בלאג, ביז יעצט האט ער מיטגעהאלטן מיט אונז קעגן טשיילד מאלעסטינג יעצט, אזוי ווי ס'איז דא ער איז אן איזרעלי, און ס'איז דא די ארץ ישראל'דיגע בית דין האט אנגעשטינקען מ'האט צוגעשפארט די מייזעלס סקול, הייבט ער אן צו שרייען ניין אז ס'איז נישט אמת און די ארץ ישראל'דיגע בית דין איז גערעכט נישט די אמעריקאנער מ'האט נישט געטארט צושפארן, און ער ברענגט אז ער. מ מ אלע צווישן אלע גביית עדות איז נישט געווען נאר אז ער האט געטאטשט, איז נישט געווען אז ער האט געוואוינט מיט די מיידלעך, איז קודם כל נישט יעדע מיידעלע האט געזאגט די אירע פראבלעמען פארן בית דין, און חוץ פון דעם וואס זיי האבן געזאגט פאר דעם טשיקאגא'ער בית דין ווייסט ער נישט, ווייל די טשיקאגא'ער בית דין האט נישט ארויסגעגעבן קיין אינסייד אינפארמעישן, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, און אז ער האט נאר געטאטשט א פרוי. ווען דו רירסט אן א מיידל וואס איז א נידה ווייל זי האט שוין געהאט איר פיריעד נאך צוועלף יאר איז א איסור נידה אזוי ווי אן אשת איש. יעצט א דיין האט מיך אפגעקאלט די וואך ער זאגט איר זענט דאך טועה נאר ביי די פרוי איז שייך אן איסור נידה נישט ביי א פרעמדע. זאג איך יענעם ר' איד איך גיי אפילו נישט איינטענה'ן זיך ווייל ס'איז געווען אזוי דער ליבאוויטשער רבי האט געהאט אסאך אינגעלייט וואס זענען געגאנגען שווימען אין ביטש. איז געגאנגען דער העלמעצער און ער איז געפארן צום ליובאוויטשער רבי'ן האט אים געבעטן ער זאל רעדן ביים פארברענג אז מען טאר נישט גיין אין ביטש, ס'איז דארט דא תערובות אנדערע זאכן, האט דער ליובאוויטשער רבי געזאגט ניין, ווייל אז די פרוי טונקט זיך אונטער אונטערן וואסער ווען זי שווימט איז זי גע'טובל'ט, איי זי האט א בעדינג סוט אויב ס'איז לויז איז דאך נישט געפערליך, איז במילא לאזט ער מען זאל גיין שווימען, די מיידלעך מיט די יונגלעך, די פרויען מיט די מענער. העלמעצער רב איז געקומען צום סאטמאר רב, האט מיר אליין פארציילט דער העלמעצער רב, האב איך פון אים אליין געהערט, איז געקומען צום סאטמאר רב און ער האט געשריגן פארן רבי'ן, רבי הער וואס ער זאגט, האט דער רבי געזאגט אזוי, אז א פרוי האט נישט געווארט די פינף ימי טומאה און זי האט נישט געמאכט א הפסק טהרה און די בדיקות, קען זי גיין זיבעצן מאל א טאג שווימען און זי איז א נדה דאורייתא. האט ער געבעטן דעם העלם, דער העלמעצער רב האט געבעטן דעם רעבן, געב עס מיר בכתב, זאגט ער, דו ביסט משוגע, איך וועל דיר געבן אזא בריוו בכתב, וואס דו ווייסט וואס עס גייט זיין? צו זיין אזוי מ'וועט זאגן סאטמאר רבי האלט אזוי, דער ליבאוויטשער רבי האלט אנדערש, דאס איז אזא עם הארצות וואס ער האט געזאגט אז איך גיי אפילו נישט אין דעם מתווכח זיין ס'איז נישט קיין גדר, נישט קיין בריוו, דאס איז א גמרא און דאס איז א תוספות און דאס איז א שלחן ערוך, די זעלבע דא אויכעט, איך גיי מיט דיר נישט מתווכח זיין, עס איז א גמרא א תוספות א שלחן ערוך, און אז ס'לערנען די גמרא אין מסכת שבת דף י ג עטס זען אז די גאנצע הרחקות פון א פרוי לערנט זיך ארויס פון אן אשת איש.

א שונא פון אונז, דער איז איינער פון די דיינים וואס זענען געווען אויפן בית דין פון ארץ ישראל, ער איז אן אלטער שונא, ווען אונז האמיר געגרינדעט, כ'האב געהאלפן גרינדן די מגן אין ארץ ישראל, איז למעשה איז ער שטייט אין וועג און ער שרייט מען טאר נישט גיין צו די פאליס, ער ארבעט מעשה בהמה אז מען זאל נישט צוקומען צו די פאליס, סאו אונז האמיר מיט אים אסאך פראבלעמען שוין נישט פון היינט, סאו דער דעת תורה איז זיינס א פרענד האט ער זיך צוגעטשעפעט. רודפ'ט ער, אבער ס'וועט גארנישט העלפן. ס'איז געווען יעצט איינער, ער איז געווען א ליבאוויטשער סייפרוס, מ'האט אים איינגעזעצט אין תפיסה, באקומען אפאר יאר צו זיצן אין תפיסה, און אין תפיסה האט ער גענומען א טינעידזש בוי און ער האט מיט אים געמאכט משכב זכר אין די תפיסה. ווען ער איז קראנק איז ער קראנק. יעצט איך וויל ענק סתם אזוי פארציילן, איך האב געהאלטן אז די גאנצע ארץ ישראל'דיגע וואס מ'האט אויפגעפיקט די בחורים, די דרײַ און מ'האט זיי געקידנעפט, איך האב געהאלטן אז דאס איז אן ארץ ישראל'דיגע אקציע, וואס זיי האבן באמת געוואלט איז זייער א טיפע זאך, זיי האבן געוואלט כאפן דעם בחור און אזוי וועט זיך אנהייבן א מלחמה ווייל זיי האבן געזען אז די חברה קומען אריין דורך די טונעל. נאר כ'האב עס נישט געוואלט זאגן ווייל כ'האב דאך גענוג שונאים, כ'דארף מיר דאך נישט זוכן נאך שונאים פאר מיין אייגענע פילאסעפי. יעצט זע איך מ'האט אויפגעכאפט נאך א בחור נעבעך. יעצט למעשה די בחור וואס מ'האט יעצט געכאפט איז אזוי, די מאמע פון דעם בחור איז א טאכטער פון דעם אייזמאן פעמילי פון וויינלאנד. און זיין שווער איז אויך געווען, סיי ער און זיין שווער זענען אויף די בלאגס, זענען ביי וויקי פאלין אויף די בלאגס אז זיי זענען געווען פעדעפיילס. יעצט דער בחור איז אין משפחת הפעדעפיליע, קען זיין מ'האט אים מאלעסטעד און וועגן דעם איז ער נעבעך געגאנגען זיך נעמען דאס לעבן. אדער ער איז אנטלאפן. און די גאנצע משפחה האט א היסטערי צו באלטימאר, די גאנצע אייזמאן פעמילי, ס'איז דא דער לויער וואס אין א בית הכסא האט ער אנגעכאפט עפעס א מענטש א טשייניז, האט ער אנגעכאפט ביי די ערווה, און יענער האט זיך גענומען שרייען אויף אים און מ'האט אים איינגעזעצט, למעשה איז ער נישט געווען קיין טשייניז ער איז געווען גאר א גר צדק, סאו דער לויער דאס איז די זעלבע משפחה, דאס איז איין גרויסע משפחה, סאו עניוועי, איך גיי זאגן א ווילדע זאך. און יעדער וועט ווערן גערעגט, עס קען זיין דער בחור איז געווען מאלעסטעד, דער ירון סופר איז געווארן א מאלעסטעד טשיילד, יעצט איך הער זאגן אז זיין טאטע האט בשום אופן נישט געוואלט ער זאל פארן אויף ארץ ישראל, האט סקולענער רבי געזאגט אז מען זאל אים יא שיקן, איך ווייס ער האט שוין געזאגט פאר מיינס א חבר אויכעט אמאל, מען האט אים ארויסגעווארפן פון די דירה האט ער געזאגט אויב ציון איז אויף ציון. אין סוף איז זיין ווייב דארט ביטער קראנק געווארן צו מען האט נישט געהאט געהעריגע מעדיקעישאנס, און מען האט איר געמאכט אזא ביטערן אפערעישאן אז זי איז א יונג ווייבל און זי גייט מיט א פלעסטיק בעג, ווען זי דארף מאכן מוז זי נעבעך דארט אריינמאכן. וואס זי האט געהאט? כ'ווייס וואס זי האט געהאט טונקל אז זיי האבן עס פארהרג'עט, שוין, געקומען אויף אמעריקע האט מען עס פארראכט. אויב ציען איז ציען. אינטערעסאנט די ער זיצט דא אין פיפטי פאורט סטריט ציען, וועם איז ציען דא? ער ציעט ארויס די געלט פון די מענטשן. כ'הער זאגן אז ער האט געזאגט יא מ'זאל פארן דארט וועט זיין די סעיפעסט פלאץ אין די וועלט. יעצט זאל מען זעהן. האט מען אים געקידנעפט האט ער דאך סתם נישט געוואוסט וואס ער רעדט. האט ער זיך אליינס גענומען דאס לעבן צו ער האט זיך באהאלטן ווייל ער איז געווען א מאלעסטער וועל איך זיין גערעכט. כ'הער זאגן אז דער פארפוילטע פלוימען פון באבוב, דער וואס האט דא ארויסגעווארפן א וויקטים, עניוועי כ'הער ער זאגט ער האט געגעבן א שיינעם גרויסן קידוש ווייל מ'האט געווינען די דין תורה. מ'האט געווינען די הייוועי ראבערי באט עניוועי דאס בלייבט שוין אזוי. וואס כ'האב געוואלט זאגן איז אז ראש חודש איז דא א סעודה אין באבוב, איז כ'מיין באבובער רב האט עס איינגעפירט, ס'קען זיין ס'איז נאך פון פריער, און מ'געט פלוימען געט מען דארט צו עסן, ווייל פלוימען מאכט שמחה, יעצט קומט דער יום הדין דארף מען זיין בשמחה, יעצט די פלוימען מאכן עניוועי שמחה ווייל ס'מאכט מ'זאל קענען גוט ארויסגיין, ס'איז איינע פון די בעסטע רעמעדיס אז מ'זאל ארויסגיין, סאו די פארפוילטע פלוימען האט געגעבן א קידוש, ס'איז זייער גוט, ס'איז מתאים, ס'איז פאסט צו די ראש חודש סעודה, עניוועי. כ'הער זאגן אז זענען געווען די קראטשינער זענען געווען ביי סרול האגער אז אברהם ברוך זאל נישט ארויסגעבן דעם פסק דין, הער איך ער האט עס ארויסגעווארפן. כ'האב נאר געוואלט דערמאנען דעם עולם מיט א פאר יאר צוריק איז געווען עפעס איינער פון באבוב פון די קראטשינער מיך אפגעקאלט און באזידלט, כ'האב אים אויפגעכאפט, כ'האב אים ארויפגעלייגט אפילו די נעקסטע וואך אויפן האטליין, ער האט מיר אריינגעזאגט וואס האסטו צו רופן יענעם קראטשינער און ער האט אנגעהויבן ס'איז א דין תורה מיט א מעשה, זאג איך אים ר' איד. ס'איז נישט קיין דין תורה, ס'איז א באלאוני א גניבה גזילה, מ'וועט זעהן וויאזוי ס'וועט אויספאלן, און נאכדעם נאך א זאך, דו ווייסט אז דער קראטשינער דיין האט דאך מיך באליידיגט פאר גארנישט, ער האט דאך מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן, זאגט ער פון דעם וויל איך נישט רעדן, נאנאנאנאנ איך וויל נאר רעדן ווייל איר האט אים גערופן, זאג איך לאמאל דיר עפעס זאגן, אז דו ווילסט סעלעקטיוו ליסטנינג און סעלעקטיוו טאקינג זאלסטו רעדן צו אן אנדערן, צו מיר אז דו ווילסט רעדן וועסטו רעדן פון אלעם, און דער מענטש האט מיר וויי געטון פאר גארנישט. און איך קען אים רופן קראטשינער, און אז ס'געפעלט דיר נישט געפעלט דיר נישט, נאר איך קען דיר זאגן, ער וועט ארויסקומען אן גארנישט. כ'האב עס דעמאלטס געזאגט אויפן האטליין הויעך, און ס'איז געווען רעקארדעד, כ'האב עס ארויפגעלייגט א וואך שפעטער, סאו בקיצור ווער איז גערעכט געבליבן? וואו ביסטו יעצט דריי אן, דו מאך, דו יא, וויי, דו מאך. כ'האף אז דו מאכסט כאטש פרנסה פון די אלע זאכן, ווייל ווען נישט איז א שאד. און דאס איז א בנין אב פאר אלע פסקים וואס די רבנים געבן ארויס. אז ס'איז נישט דא קיין כשר'ער עירוב איז ליגנט, אז ס'איז דא כשר פלייש איז ליגנט, אז די דין תורה'ס זענען גוט גע'פסק'נט איז ליגנט, אז דער חרם אויף נחום ראזענבערג איז געווען א מצוה רבה אנדערש וואלט אונטערגעגאנגען אידישקייט איז געווען א ליגנט, אלעס וואס זיי האבן געטון די רבנים איז ליגנט, אז יצחק גליק איז א רב הרב יצחק גליק איז א ליגנט, אז ער געבט אונז כשר'ס צו עסן איז א ליגנט, אז התאחדות האט גע'פסק'נט ערליכע דין תורה'ס איז א ליגנט. ברוך השם אבי די רבנים ווייזן ארויס זייער פרצוף. סא דאס איז געווען נאר צוגעלייגט, יעצט קומט א שיעור פון א שעה. א גוטן ערב שבת קודש פרשת שופטים, ס'איז שוין אלול, מ'איז שוין אריינגעגאנגען אין די פערציג טאג נישט ראש השנה ביז יום כיפור, דאס איז די ימי הרחמים והרצון, מ'דארף זייער אסאך רעדן, אמאל ווען ס'גייט יעדן גוט איז זייער שווער מסביר צו זיין פארן עולם אז ס'פעלט אונז עפעס. א מענטש, די ביזנעס איז גוט, די קינדערלעך וואקסן אים שיין אויף, און ער האט פרנסה, און ער קען פארן אביסל אויף א לוסט רייזע, און אז מען הייבט אן אן מסביר צו זיין אז ס'איז דא א באשעפער, און דער אייבישטער פארלאנגט געוויסע זאכן, נע, איז דא א פסוק אין די תורה, ס'הייסט וישמן ישורון ויבעט. מען איז גוט אנגעגעסן, שטויסט מען. איז זייער שווער מסביר צו זיין פאר א איד ער זאל זיך טוישן זיין סדר החיים, ער זאל אנהייבן תשובה צו טון און אזוי ווייטער. דאס איז אבער אמאל. היינט איז אויף די גאנצע וועלט ברענט א פייער, מען איז נישט זיכער אין ערגעץ, ס'איז ממש ס'איז ס'איז געקומען צו א פונקט וואס מען זעט אז ס'איז אדער מלחמת גוג ומגוג, אדער קען זיין צדיקים האבן געזאגט מען האט עס שוין דורכגעמאכט. אדער ס'איז די לעצטע מלחמה פאר ביאת המשיח וואס די דא גייט דער אייבערשטער מברר זיין דעם אוכל מתוך פסולת אזוי ווי אין מצרים, אין מצרים האט ער ארויסגענומען א פיפטל און די איבריגע פיר פיפטלעך זענען געשטארבן, איז למעשה א מענטש דארף זיך אנהייבן מתבונן צו זיין. קודם כל, מען קען נישט וויסן ווי לאנג דאס וועט דויערן, ס'רייצט זיך אויף אין די גאנצע וועלט, אמאל איז געווען איין פראבלעם, די אראבער האבן געהאט בראדערהוד, נאכדעם האבן זיי געהאט אן אנדערע פאלעסטיין ליבערעישאן ארגענעזעישאן, נאכדעם האבן זיי געהאט די שיאייטס, די סוניס, די מוסלימס, ס'איז געווען געפערליך. למעשה, היינט האבן זיי עפעס א נייע זאך וואס די גאנצע וועלט האט פאר זיי מורא, ס'הייסן די אייסיס. בעיסיקלי וואס די אייסיס זענען, זיי זענען רוצחים וואס זיי לערנען אויס פון קליינווייז אויס קינדער, איך זע אויף די טמא'נע כלי, זיי נעמען קינדער אין ארעמע פלעצער אין סאוט אמעריקע און אין די אפריקאנע לענדער, קינדער פון זעקס זיבן יאר קענען זיך אראפווארפן מיט א גאן, אויסשטרעקן אויף דער ערד און נעמען זיך שיסן, און זיי קומען אריין אין א בילדינג און זיי דרייען זיך אויס א. א יו-טורן מיט די גאנס, קינדער פון זעקס זיבן יאר, און ס'איז ממש ס'איז די גאנצע וועלט האט אנגעהויבן צו זעהן אז ס'איז צרות, אויסער דעם וואס אין סיריע שלאגן זיך ארום די אלע פארטייען, מען בלוטיגט אויס מענטשן, מ'האט שוין אויסגעבלוטיגט ביז יעצט באלד א האלבן מיליאן מענטשן, ווי ווייט איז פון סיריע אויף ארץ ישראל? דער אייבערשטער געבט אריין אין שכל פונעם גוי כדי דער איד זאל האבן א קיום, שטעל דיר פאר ווען די פאלעסטינער שיסן אריין פון איין זייט, געווער, און ווען פון די נארט וואלט מען אריין געשאסן די סיריענס אויף ארץ ישראל וואלט מען עס נישט געקענט דורך מאכן, ווען מען איז אריין אפאר יאר צוריק אין סיריע האט די מדינה געמוזט צוריק שטעלן מען גייט צוריק נא נא זיי זענען געווען זייער סאפיסטיקעיטעד זיי האבן געהאט אויכעט בייעלאדזשיקעל וועפענס מען האט געמאכט א דיעל מיט זיי זיי מוזן עס אויפגעבן מעגן זיי לאזט מען זיי זאלן זיך שלאגן. יעצט, די אייסעס. איז א מורא'דיגע קליפה וואס דאס קען אונטערברענגען די וועלט. זיי זענען נישט נאר רוצחים קעגן אידן, זיי זענען רוצחים קעגן זיך אויכעט. זיי הרג'נען זיך איינער מיטן אנדערן. כ'האב אמאל מסביר געווען דעם חילוק צווישן ישמעאל און צווישן עשיו. עשיו איז הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. דעטס איט. ער וועט אים הרג'נען יא, פארוואס נישט? ישמעאל איז על חרבך תחיה און ס'איז נישט קיין חילוק ווער, זיין אייגענעם טאטן, זיין אייגענע מאמע. דאס איז על חרבך תחיה און דעטס איט. און די אייסעס האבן געוואלט, זיי האבן יעצט איינגענומען צוריק איראק, כמעט, זיי האבן געהאט איינגענומען א דעם, א דעם הייסט א וואסער וואס האלט אפ די וואסער, און ס'איז געהאלטן דארטן, אז זיי האבן געזאגט אז זיי גייען עס באמבעדירן, און דעמאלטס וואלטסטו נישט געקענט וואוינען מער אין גאנץ איראק. געגאנגען אמעריקע האט געשאסן גרויסע באמבעס אויף זייערע פעסטונגען. און מ'האט זיך אביסל שטיל געמאכט, אבער ס'איז נישט צו גארנישט, ס'איז נאך גארנישט ארויסגעקומען פון דעם, ווייל זיי גייען יעצט רודף'ן די אמעריקאנער אין אויסלאנד און אויך די אמעריקאנער דא אין אמעריקע. ס'האסט דאך געזען וואס די אראבער קענען, זיי זענען אריינגעקומען אן א וויזע און אן עקספענסעס, זיי האבן גענוצט אונזער ערעפלאן אמעריקען עירליינס מיט אונזער געזאלין און זענען אריינגעפארן אין אונזערס א בילדינג אין מאנהעטן. ס'איז געפערליך, טאמער זיי דעקלערירן מלחמה זאלט איר וויסן, ס'וועט זיין אן אומגליק. און די אנדערע אראבער מער ווייניגער שלאגן זיך צווישן זיך, און זיי האבן נישט דעקלערירט עמטליך א מלחמה אויף אמעריקע. געגאנגען איינער פון די אייסעס האט אפגעשניטן דעם קאפ פאר א דזשורנאליסט, און ס'איז אזוי עקלדיג און אזוי ברוטאליש אז זיי האבן עס אראפגענומען פון די טמא'נע כלי, און גוגל האט געזאגט ער לאזט עס נישט ווייזן. ס'איז ממש א שרעק וואסערע רוצחים דאס איז. יעצט, אין ארץ ישראל האט זיך קיינמאל נאכנישט אפגעשטעלט די מלחמה, מען האט שוין ווידער געכאפט א בחור, מען האט געהיידזשעקט, און ס'איז ממש די מצב וואס איז שרעקליך, ער איז געגאנגען אין א געגנט וואס הייסט יער ירושלים, דאס איז אזא וואלד, דאס טייטש אז דו קענסט נישט אריין גיין אין א געגנט וואו ס'איז דא אסאך ביימער, ס'איז אן אומגליק, ווייסט נישט ווער ס'באהאלט זיך דארטן דיך צו כאפן. ס'איז געפערליך, זיי האבן א נצחון, זיי האבן געזאגט מען האט שוין אזויפיל און אזויפיל ראקעטס דיסטרויד, פאר צוויי וואכן צוריק האבן זיי דאס געזאגט. זענען געוואויר געווארן די וואך אז זיי האבן נאך הונדערטער ראקעטס געשאסן וואס מ'האט אפילו נישט געוויסט אנעקאונטעד פאר. כ'בין זיכער אזוי ווי ס'דא אונטער דער ערד לעכער וואס זיי קומען אריין אויף מדינת ישראל איז אויך דא לעכער וואס זיי קומען אריין אויף מצרים. בקיצור ס'איז ס'איז א מורא'דיגע אינדוסטרי און די וועלט שטייט אויף א האר פאר ס'פלאקערט אויף. און אמעריקע איז נישט דער גרויסער גיבור מער די אראבער מיט זייער גאו פאוער און מיט זייער וויל פאוער זענען זיי שטערקער פון אמעריקע, לו ישמעאל יחיה לפניך, זיי ווילן נישט לעבן אפילו, מען בעט פשוט דעם אייבערשטן זיי זאלן וועלן לעבן, זיי פלאצן זיך אויף, זיי האבן נישט, ס'אינטערעסירט זיי נישט, מען האט געהארגעט צוויי צו צוויי אהאלב טויזענט מענטשן אין גאזא, אינטערעסירט זיי ווי דער פאריעריגער שניי, דעי קאדנט קעיר לעס. סאו אין ארץ ישראל איז נאכנישט פויגלדיג דער מצב, סקען זיין ס'וועט אריינשלעפן סיריע אויך אין די מלחמה, אייסיס ארבעט אין סיריע, אמעריקע האט שוין פיינעלי פעסטגעשטעלט אז ער מוז גיין באמבעדירן סיריע אויכעט, צו ער וועט גיין צו נישט ווייס איך נישט. און וויאזוי דער פאליטיק שטייט אויס ווייס איך אויך נישט. דאס ווייס איך אז דער איד האט אזוי נישט קיין מזל געהאט אז מ'האט געבעטן אמעריקע באמבאדיר די שינעס וואס זיי פארן אויף אוישוויץ זאל נישט קענען אזויפיל אידן הרג'נען יעדן טאג האט ער עס נישט געטון. ער האט גענומען רבי אהרן קאטלער און אלע גדולי הדור וואס זענען געקומען צו די ווייט האוז האט ער זיי נישט אויפגענומען. דאס איז אונזער אידישער מזל נעבעך. ס'איז ארויסגעגאנגען דער צארן פונעם אייבערשטן. איז למעשה היינט אז מען זאל זאגן מוסר, אז מען זאל אנהייבן צו תשובה טון און מען זאל זיך צוריקקערן צום רבונו של עולם, היינט דארף מען נישט זיין קיין גרויסע רעדנער צו דעם, מען דארף נישט רופן נשים מקוננות, אינדערהיים איז געווען, נישט אינדערהיים, דאס איז נאך געווען פריער אין די צייט פון די חזל, צייט פון די נביאים, איז געווען ספעציעלע פרויען וואס זיי האבן געקענט מאכן וויינען, זיי האבן געוויינט ביי לוויות און זיי האבן געקענט יעדן אנדרייען זאל וויינען, זיי האבן געהייסן נשים מקוננות. היינט דארפסטו נישט רופן קיין נשים מקוננות, ס'וויינט זיך פון זיך אליינס וויאזוי די וועלט'ס מצב זעהט אויס, און אין אמעריקע איז אויך נישט אסאך בעסער, ס'איז געווען יעצט אין פערגוסאן מיזורי איז געווען א מעשה וואס א גוי א שווארצער האט געמאכט א האלד אפ, ער איז אריין אין א סטאר האט גע'גנב'עט האט אוועק געשטופט דעם גארד און ער איז אנטלאפן, די פאליס איז אים נאכגעלאפן ער האט אים געכאפט א גאס צוויי אוועק און ער האט אים געשאסן זעקס מאל. יעצט ווען איך האב דאס געהערט, כ'האב מיטגעהאלטן מיט די דעוועלאפמענטס, האב איך גראד געטענה'ט אז דאס איז א רציחה, ווייסע קעגן שווארצע. זאגט מיר איינער, דארט וואוינען דאך זיבעציג פראצענט שווארצע, זאג איך, דו קענסט אבער נישט די ווייסע, זיי קענען קאנטראלירן אכציג פראצענט אויך. פרעגט מיך יענער פון וואנעט ווייסטו, זאג איך, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, ס'איז נישט דא קיין מציאות אז א פאליס אפיסער זאל נעמען אן אכצן יעריגן שייגעץ און אים מוזן שיסן זעקס מאל. ער האט זיך אויסגעגעבן דעם כעס אויף אים ווייל ער איז שווארץ, דאזענט סאונד דיפרענט? כ'מיין ווען דו האסט יענעם געשאסן איינמאל אין די האנט האט אים אנגעהויבן צו בלוטן, ווען ס'בלוט אים שוין איז ער שוין געכאפט, די ער קען זיך שוין נישט אויפשטעלן מיט דיר זיך צו שלאגן, אנלעס אז ער האט א גאן קען ער פולן דעם טריגער און דיך צוריק שיסן, אבער נארמאל קען ער נישט. סאו ווי זענען די זעקס מאל? אויסער דעם וואס ס'איז דא ווידיאוס מיט זאכן, ס'איז דא וויטנעסעס, אקעי וויטנעסעס קען מען דאך נעמען, בערל אשכנזי קען אויך פארן ווערן א וויטנעס. איז למעשה איז האב איך געזאגט גראד דאס איז רעישעל וויילענס און די סוף איז געווען ס'האט אויסגעבראכן א משונה'דיגע רעישעל וויילענס מ'האט געמוזט אריינברענגען אפאר טעג די נעשענעל גארדס ס'איז נאך געהארגעט געווארן נאך אפאר מענטשן פון די אלע וויילענס און נאכדעם הערט מען ווי איין פאליס אפיסער זאגט ער זאגט א דרשה נישט יעצט מ'האט געהאט רעקארדעד אפאר וואכן פריער ווי ער זאגט אז אונז זעמער פאליס אפיסערס און ער זאגט אז טאמער איינער העט עפעס טון העט מען שיסן. ס'וועט גיין בלוט. דאס איז אבער נאך געווען אין די פרידנס צייט. נאכדעם איז געווען ווען ס'איז שוין אריינגעקומען די נעשאנעל גארדס, איז געווען דארט א פאליס וואס האט געוואטשט, האט ער גענוצט זייער א מיעסן ווארט, א פאור לעטער מיעסע ווארט, און ער האט געזאגט גייטס צוריק ווען נישט וועל איך שיסן. קיצור אים האט מען סוספענדעד. דעם אנדערן האט מען שוין אויך סוספענדעד. און זענען שוין מודה אז דאס איז רעישעל וויילענס. אז שווארצע טענה'ן אז אין א יאר האט מען זיי שוין אפגעשטעלט צען אדער צוועלף מאל. סתם פאר גארנישט, מ'האט זיי אפילו נישט געגעבן קיין סאמענס, זיי האבן גארנישט געטון. נאר די ווייסע ווילן קאנטראלירן די שווארצע ווייל זיי האבן זיך געמערט. ווייל דער ווייסער האט דאך מורא צו מאכן א קינד, דער שווארצער קען מאכן זיבן קינדער, ער האט נישט קיין פראבלעם, וועלפעיר העט אים צאלן איבעראל. סאו למעשה איז, האב איך גראד געזאגט, דאס מוז זיין א רעישעל וויילענס. יעצט די זעלבע זאך קען זיך יעצט אנהייבן ס'דא ביי אונז ס'דא סטאפ און פריסק. קען זיך אנהייבן דא אין ברוקלין אויך. די אראבער וואס זיי כאפן א קינד אין ארץ ישראל, איך האב ענק שוין געזאגט, מען דארף וואטשן אויף די אנדערע זייט פונעם טרעין און לעבן די בעלזער מיידל סקול, אויף איין זייט איז דא די קירכע וואס מען דאווענט פינף מאל א טאג רעלידזשעסלי, און אויף די אנדערע זייט איז דא בעלזער מיידל סקול. סאו היינט אז מען זאל רעדן פון תשובה טון זיך צוריקערן צום אייבערשטן, ס'רעדט זיך אליינס. אויך. ס'איז יעצט שנת השמיטה, ס'גייט קומען יעצט שנת השמיטה, די גמרא זאגט אז משיח העט קומען סוף שנת השמיטה, אונז האמער גרויסע האפענונגען, די הייליגע באשעפער העט אונז שוין אויסלייזן פון דעם גלות, איז למעשה פאר יעדע התעוררות הגאולה קומט אייביג אזאלעכע ווייען מיט מיט דעם, סאו דארף מען אנהייבן צו טראכטן פון תשובה טון יעצט, תשובה טון איז איינע פון די עיקר תשובות וואס מען דארף טון איז בין אדם לחבירו, די גמרא זאגט אז יום כיפור איז מכפר בין לשבים בין לשאינם שבים לויט רבי'ן, נישט יעדער האלט אזוי, אבער על כל פנים צו די גאנצע יום כיפור איז מכפר, די גמרא צו צעלייגט עס אויף עשה'ס איז אינו זז עד שמוחלין לו, א מענטש האט געטון א ער האט עובר געווען אויף א מצות עשה ווי ער איז, זאגט רבונו של עולם איך וועל עס מער נישט טון און ער טוט תשובה, איז אויף וואס איז דער יום כיפור אויף לא תעשה'ס? טאמער ס'איז לא תעשה שיש בו כרת דעמאלטס דארף עס שוין דארף עס שוין יסורים מיט יום המיתה, סאו בעסיקלי דער יום כיפור איז מכפר אויף לא תעשה'ס, יעצט לויט רבי'ן איז עס מכפר אפילו שאינם שבים אויך, אונז פסק'ן אז ס'מוז זיין לשבים, ס'דא אבער אינצווישן די לא תעשה'ס איז דא זייער אסאך זאכן וואס דאס האט צוטון בין אדם לחבירו, גניבה, גזילה, אונאה. און נאך אזאלכע הונדערטער זאכן, איז למעשה אז מען גרייט זיך צו יום כיפור דארף מען זיך נישט נאר גרייטן בין אדם למקום וואס מען האט געזינדיגט, מען דארף זיך גרייטן בין אדם לחבירו, יעדער ווייסט וואס ער האט געטוהן פארן חבר, קוק דא איז דא א שטארק, דא א נפטר שטארק, וואס איז געשעהן מיט שטארק? ווער האט אים געהארגעט, קיינער וויל נישט וויסן אפילו, עס איז שטיל געווארן, איך וויל ענק פרעגן עפעס, חזקל שמש ווייסט מען יא ווער עס האט געהארגעט? אונז ווייס מען ס'האט געהאט צו טון מיט שלעזינגער, אבער די גאס, די גוי'אישע גאס וויל אפילו נישט וויסן, און די אידישע וויל אויך נישט וויסן. סאו לאמיר גיין צו שטאט. האט מען אמאל געטראפן ווער ס'האט געהארגעט חזקל שמש? ניין. האט מען אמאל געטראפן ווער ס'האט מיך געפוינטעט א גאן צוויי מאל, און א דריט מאל האט ער געשאסן ס'איז נאר נישט געלונגען ווייל ער איז געפארן מיט א פארעדיגע קאר? איז איינעם אינטערעסירט? שטעל דיר פאר ווען איך וואלט געשטארבן, הע! ס'וואלט געוען די דזשאוק אוו די טאון, יעדע רבי וואלט גענומען וויקטערי אז ער איז געווען דער וואס ער האט מיך געשיקט אויף עולם הבא, מ'וואלט זיך ארומגעקריגט ווער האט נחומ'ן אומגעברענגט, ניין מ'רעדט הע אין העכערע וועלטן, סתם אזוי האט משה טעראריסט פרידמאן געסטראשעט, ער האט געשיקט די אילאוויטשלעך אז זיי זאלן מיך סטראשען אז מ'וועט מיך שיסן, סאו דא גייט עס מיט א אסרו אויכט, מ'האט נישט קיין מורא. און מ'האט אמאל געטראפן ווער ס'האט געהארגעט לייזער פאלאק?

קענסט א גאנצן יום כיפור פאסטן און אפילו רבי וואס ער האלט ס'איז מכפר לשבים ולשאינם שבים איז נישט מכפר א עבירה שבין אדם לחבירו אזוי שטייט קלאר אין רמב"ם ס'וועט דיר נישט העלפן און אפילו ווען דו האסט תשובה געטון נישט לויט רבי'ן רבי האלט לשאינם שבים העלפט אויך אפילו ווען דו האסט יא תשובה געטון האסט דיך געקלאפט פארן אייבערשטן אז דו האסט בועל געווען אן ערוה דו האסט דאס געטון דו האסט יענץ געטון דאס וועט דיר גארנישט העלפן ווילאנג דו האסט נישט יענעם איבערבעטן. אז האסט בועל געווען אן ערוה און ס'איז געווען אן אונס, ביסטו יענעם מחיוב איבערצובעטן, ביסטו מחיוב צו היילן. און אז טאמער ס'איז געווען א פיתוי, איז אויך די שאלה, וויאזוי ביסטו געקומען צוצורעדן יענעם? אז יענער איז אכצן יאר אלט און דו ביסט פערציג, און דו האסט שוין אויסגעגעבן דיינע תאוות, און דו קענסט גיין צו א גוי'טע, נישט איך זאג אז מען מעג גיין, איך זאג נאר, מוזט דאך נישט נעמען א אידישע טאכטער, איז במילא וועט נישט העלפן קיין תשובה אויף דעם, אפילו בין אדם למקום מוזטו נאך גיין יענעם איבערבעטן, מוזט אים היילן, און מוזט אים געבן וויפיל ער איז ווייניגער ווערד געווארן, א בתולה באקומט א גרעסערע כתובה ווי א בעולה, און אויכעט אז ער טוט א שוואכערן שידוך וועגן דעם, ס'איז נישט קיין דזשאוק דאס, יעצט איך זעה, סרול האגער המצרי האט זיך זייער שטארק געבויגן, איך הער זאגן, איך האב געהערט פון זיין אן איינגעשטעלטן א נאנטן, אז ער גייט מאכן יעצט אין די תלמוד תורה א מורא'דיגע זאך, ער גייט מאכן אז ס'וועט זיין א מענטש וואס העט רעדן מיט יעדן יונגל כאטש צוויי מינוט א וואך, פערסענעל זאכן, ער העט עם אויספרעגן איינער טאטשט דיך? איינער טיט דיר אראפ די הויזן? איינער גייט דיר נאך אין טוילעט? איך הער זאגן אז ער גייט עס מאכן, פארוואס? קודם מוז ער זיין פארשמוצטן נאמען אביסל אפוואשן. ער ווייסט דאך שוין אז דער עולם דער דער דער ווארט איז אינדרויסן אין די גאס וואסערע א חזיר ער איז, און נאכדעם טוט ער עס פשוט ווייל ער זעהט אז ס'טויג נישט, ער זעהט אז יעדע קינד איז געווארן א וויקטים יעדן זמן, יעצט איז ארויס אין וויזשניץ אויך אפאר מיידלעך משכונות, ס'דא בחורים וואס זיי גייען ארויס משכונות, ער זעהט אז מ'קען נישט אזוי אנהאלטן, און קען זיין ער האט מורא פאר לאסוטס אויכעט, מתוך שלא לשמה בא לשמה. יעצט איך וויל דיר זאגן ישראל האגער המצרי, אויב דו גייסט עס טון טוסטו א גרויסע זאך, נאר איך וויל דיר געבן אביסל אינפארמעישן און אביסל עדווייס, זאלסט נישט נעמען קיין וויזשניצער חסיד מיט א לאנגע בארד, און איך וועל דיר מסביר זיין פארוואס. איך האב געארבעט אמאל אין אן אפיס וואס מען האט געגעבן אסאך צדקה פאר כלל ישראל, איך בין געווען דער גבאי צדקה. איז געווען אזוי, דאס זענען געווען באיאנער חסידים, און זיי האבן געגעבן פאר באיאן זייער אסאך געלט, איז ויהי היום, און זיי האבן געגעבן אסאך געלט אז די באיאנער רבי זאל פארן אויף ארץ ישראל וואוינען, זיי האבן געקויפט די דירה, זיי האבן געבויעט אים דארט א פרייוועט מקווה, זיי האבן געוואלט צוריק שטעלן באיאן, ווייל זיי האבן נאך געקענט דעם באיאנער רעבן דא אין אמעריקע ר' מרדכי שלמה, וואס איז געווען א איד א א געהויבענער איד, אויסער זיין צדקות מיט אלעם איז ער געווען בין אדם לחבירו צ א מורא'דיגע אויסגעארבעטער מענטש, א צדיק, ריזשין, מלכות ריזשין. עניוועי, איז געדענק איך בין איך געפארן ס'געווען חנוכה, בקיצור דער איד וואס ער געבט די צדקות פרעגט דעם באיאנער רעבן, נו וויאזוי האט זיך דער רעבע מצליח געווען דא איינצושטעלן אלע קינדערלעך, ווייל ער איז געקומען פון אמעריקע האט שוין געהאט א שטוב מיט קינדער, זאגט ער יא ברוך השם איך האב מצליח געווען איך האב געגעבן דעם זון, האט אויסגערעכנט דער זון גייט אין די תלמוד תורה יענער אין יענע תלמוד תורה, די מיידל אין דעי סקול נעמט זיך דער איד צו שרייען רבי איך פארשטיי נישט איך געב אייך געלט פאר אייער תלמוד תורה און איר אליין טראסט נישט דערין אייערע אייגענע קינדער לאט איר נישט גיין אין אייער אייגענע אין באיאנער תלמוד תורה אין ירושלים סאו אז דו טראסט נישט דערין מעיבי איך טראסט אויך נישט דערין פארוואס זאל איך דיר געבן געלט די באיאנער רבי געזאגט זייער א קלוג ווארט זאגט ער הער אויס לאמיך דיר עס מסביר זיין אין מיין תלמוד תורה אלע מלמדים זענען די חסידים אז ער האט א דארף א ישועה אין שטוב קומט ער זיך אויסוויינען און איך געב אים א ברכה, ער געט מיר א קיש אין די האנט. אז ער האט א שמחה קומט ער צו מיר נעמען די מזל טוב, אז ער האט רחמנא ליצלן א לוויה קומט ער מיך איינלאדענען צום צו די לוויה און איך זאל זאגן אפאר ווערטער, סא עס איז דאך בעיסיקלי מיינע חסידים. איז וויל איך דיך פרעגן א זאך, דער איד קישט מיר די הענט פרייטאג צו נאכטס, ער געט מיר לחיים, איך געב אים צוריק לחיים, און דו קלערסט אז דינסטאג נאכמיטאג ווען איך וועל אים אפקאלן פרעגן וויאזוי לערנט מיין זון עט ער מיר זאגן דעם רעבינס זון איז א חיה רעה ער לערנט נישט קיין איין ווארט מען דארף האבן אסאך העלפ דו האלטסט ער עט עס טון ניין ער עט מיך אויספאפן און די קינדער וועלן נישט מצליח זיין אין חינוך האט ער געזאגט אזוי ווען איך שרייב איין מיינע קינדער אין די אלע תלמוד תורה'ס און מיינע מיידלעך אין די מיידל סקולס די מיידלעך גייט די ווייב די רעבעצן און איך גיי צו די אינגלעך הייס איך נחום ברייער, איך הייס נישט באיאנער רעבע, די אלע שם לווי'ס, די אלע ניק נעימס זאגט מען די האב איך נישט, איך הייס נחום ברייער, מען געט מיר א ביל אזוי ווי מען געט פאר יעדן און איך באצאל ווי יעדער, נחום ברייער, ממילא אז איך קאל אפ דינסטאג נאכמיטאג די מלמד וואס מאכט מיין זון, ער זאגט מיר רעבע עס אביסל צרות, ער זאגט מיר אויס דעם אמת, איז די זעלבע אויך אצל האגער המצרי, דו מוזט פארשטיין. צו ארייננעמען א וויזשניצער איד העט זיין אפאר זאכן, קודם העט ער נישט דערציילן דעם אמת, און נאכדעם זיין חבר ווער דער קינד האט די פראבלעמען און וואס ער העט אים זאגן אז מיין טאטע טאטשט מיך אינדערהיים און ער טוט מיט מיר כל דבר אסור, ער איז דאך זיין חבר, ער העט דאך זיך פארדעקן איינער דעם צווייטן, אזוי ווי געדענקסט די מעשה מיט לארענץ, לארענצ'ס ווייב, הער א קל וחומר מיט א פזר מיט א שלשלת, לארענצ'ס ווייב. איז די אויפקוקערן אויף דיין קראנקע פרוי, אויף שרול האגער'ס פרוי. ממילא אז מ'האט געכאפט לארענץ אז ער איז ארויסגעקומען א יונגל וואס ער לערנט שוין נישט ביי אים, און ער איז געווען איינגעשפארט צוואַנציק מינוט, האט שרול האגער געמאכט א שווייגער, געזאגט די פרוי נעם ארויס דיין קינד, פארשטייסט נישט דאס גייט געקניפט און געבינדן, און דאס טויג נישט. און דורכדעם וויל איך דיך פרעגן נאך א זאך שרול האגער המצרי אז ס'עט זיין דיינע אייניקלעך, דו ווייסט דו האסט א מושחת'דיגע שטוב, דיינע קינדער מיט די אייניקלעך זענען געפערליך, שטעל דיר פאר ווען נישט די ווידיאו אין בארא פארק וואלט קיינער נישט געוויסט אז דיין זון מנחם מענדל איז גאר נאכגעלאפן נאך א מיידל אין סקול, און ווער וואלט עס דיר געקומען זאגן, שיקט א טאטע פאר גרויס געלט א חודש מיט שכר לימוד דאס קינד אין סקול, און מנחם מענדל, מענדל האגער זאל איר נאכלויפן און איר וועלן בועל זיין, ס'איז אנבעליוועבל, מענדל די גאס איז גרויס די שטאט איז גרויס, גיי זוך דיר ערגעץ ווי ס'איז דא פראפעשענעלס און באצאל, עניוועי איך הער יעצט האט ער א שעדאו א גאנצע. טאג, נעבעך. סאו שרול דו דארפסט וואטשן, דיין פעמילי זענען אינגאנצן נישט צו די זאך, סאו ווער וועט גיין דיר זאגן אז דיין פעמילי טויג נישט, קיינער נישט. עניוועי, סאו כ'וויל דיר זאגן, זאלסט נעמען א מענטש וואס ער איז לייסענסד, און וואס ער קען א היימישן אידיש, נישט ער זאל אנהייבן מיט דעם אמעריקאנער אידיש, און א מענטש וואס ער איז נישט קיין פרענד פאר וויזשניץ, און א מענטש וואס ער האט לייסענס וואס ער האט וואס צו פארלירן, און ער איז אויכעט א מענדעטארי ריפארטער, און דעמאלטס עט קענען די זאך ארבעטן. און טאמער דו וועסט עס טוהן וועסטו זיין דער ערשטער וואס דו האסט עס געטוהן אין א חדר, אין מיידל סקולס איז עס דא, נאר דארט באהאלט מען אויכעט ליידער די אלע סעקשועל אביוז, ווייל מען זאגט שוין לכתחילה מ'האט דיך נישט וועגן דעם גענומען, מען האט דיך גענומען דא ווייל אנדערש קען די ישיבה נישט אפערעיטן צו די תלמוד תורה נישט אפערעיטן נאר אז ס'איז דא א לייסענסד סייקאלעדזשיסט, און אז דו וועסט עס טוהן האסטו געטוהן א גרויסע זאך. ווייל נאכדעם וועלן עס אנדערע שוין אויך נאכטוהן, ס'מוז אייביג זיין דער ערשטער. איך האב איין קינד פון מיינע זענען אין חינוך און ס'איז דא א סייקאלעדזשיסט אין די סקול, ס'איז א מיידל סקול, האט זי מיר געזאגט אז דער טשעיר ווי די מיידל וואס זי דארף זיך אריינזעצן קעגן דעם סייקאלעדזשיסט זאל זיך אויסרעדן די הארץ, דאס קאלעקט שוין דאסט זיבן יאר, מ'האט עס נאך נישט אפילו אפגעדאסט. זיך קיינער נאכנישט ארויפגעזעצט דערויף, און דאס איז א חלק פון די אווערנעס וואס איך טו, איך מאך זיכער אז דער עולם האט נישט קיין מורא ארויסצוקומען קעגן סעקשול אביוז, און מ'האט נישט קיין מורא צו זאגן איך בין א וויקטעם, און מ'האט נישט קיין מורא צו זאגן די אלע זאכן. איך האב א קאזין, מענטשן זאגן דו שייגעץ דו הערסט אויס נחום ראזענבערג? זאגט ער ליידער האב איך דריי קינדער וואס זענען וויקטעמס, און פון וויזשניץ פונעם הייליגן מזבח פון בשר הקודש מאכט זיך יעדער צו דאס מויל, מ'דארף נישט מורא האבן צו רעדן, איט העפענס. ענד די לאנגער יו גאנא הייד איט די ווארס אף כלל ישראל וויל בי. סא עניוועי ישראל וויל טשענדזש די פאליסי דער ישראל האגער המצרי ווייל קודם זעהט ער ער איז נישט גוט געפארן זיך אריינגעלייגט מיט קראנקע מענטשן אין בעט ישראל האגער איך וויל דיר עפעס זאגן ווען דער אהבת ישראל איז אוועק געלאפן אלס אינגערמאן פון פוילן ביי די ערשטע וועלט מלחמה האט ער נישט געהאט קיין פרנסה ווער האט אים ארויס געהאלפן נישט מיין זיידע רבי אידל עבער פון ביטשקוב ער האט אים געהאלפן חתונה מאכן די קינדער האט זיך משדך געווען מיטן בעלזער רב. סרול'טשע געווען מחותן מיטן בעלזער רב, דער סערעדער רבי איז געווען אן איידעם אין בעלז, האט בעלזער רב האט געזאגט מען דארף אראפ לייגן אזוי פיל נדן, און ר' סרול'טשע האט אראפ געלייגט, פרעגט ער אים ווער האט אייך געגעבן דעם נדן, האט ער געזאגט ר' אידל עבער, פרעגט ר' סרול'טשע דעם בעלזער רב ווער האט אייך געגעבן דעם נדן, זאגט ער דער און דער רייכער איד, פרעגט ער וואס האט איר אים געמוזט צוזאגן פאר דעם, זאגט ער איך האב אים געמוזט צוזאגן עולם הבא לעבן מיר. פרעגט צוריק ר' דער בעלזער רב פאר ר' סרול'טשען און וואס האט איהר געמוזט צוזאגן פאר רבי אידל עבער'ן? זאגט ער איך האב גארנישט צוגעזאגט ער מורמעלט אויס דעם תהלים יעדן טאג ער וועט זיך אליינס מאכן זיין עולם הבא. אזוי האט ער אמאל געזאגט און אונז ווייסן ס'איז ידוע אין די משפחה אז ער ר' סרול'טשע האט אים צוגעזאגט אז ער וועט האבן גילוי אליהו, און דער זיידע רבי אידל עבער האט געזען אמאל אליהו הנביא, און ס'איז געווען א גאנצע מעשה באריכות, און ער האט בייגעוואינט און בייגעשטאנען א נסיון, עפעס אן ארעמאן, נאכדעם האט אים ר' סרול'טשע געזאגט איך ציטער פאר דיר א גאנצע נאכט זאלסט נישט דורכפאלן, רבי אידל עבער איז געווען א איד וואס מיין פעטער רבי אידל עבער וואס גייט נאך געלט הייסט נאך אים. ער איז געווען א איד מיט ביידע פיס אויף די וועלט, א איד א סוחר, ער איז געווען אלט פֿינף און אַכציק יאר האט ער נאך געוואלט פארן מאכן ביזנעס, די קינדער האבן נישט געוואלט, ער איז געפארן פון שטאט צו שטאט, די קינדער האבן נישט געוואלט, האבן זיי אונטערגעקויפט דעם פרץ אז ער זאל אים נישט געבן קיין וויזע, בקיצור די סוף האט אים דער פרץ יא געגעבן, האבן די קינדער געפרעגט מ'האט דיך געבעטן זאלסט אים נישט געבן, האט ער געזאגט ער האט אזוי געוויינט אז כ'האב געהאט רחמנות אויף אים, ער איז געווען מיט ביידע פיס אויף די וועלט, ער איז געווען אין ביזנעס, און ער האט אויסגעהאלטן רב סרולץ'ס שטוב, צו א געוויסע מאס, איך מיין אנדערע האבן אויך אויסגעהאלטן, סא דאס וואס דיין זיידע האט מצליח געווען האט אסאך צו טון ווייל מיין זיידע האט אים געגעבן געלט, קומסטו אן דו שייגעץ דו לאולייף דו גארנישט און דו געסט דיך א כאפ אריין מיט די סיקריקים און דו האסט ארויסגעווארפן נחום ראזענבערג פון כלל ישראל און דו האסט אים ארויסגעווארפן פון אלע שילן, האסטו געדארפט זאגן מיט נחום ראזענבערג טשעפע איך נישט נחום ראזענבערג'ס זיידע האט מיין זיידן געהאלפן, און מיין פעטער יודל לעבער העלפט נישט פאר וויזשניץ ער האלט אויס דא די תלמוד תורה, און מיין קאזין שלום קאסט לאזט זיך נישט קאסטן פאר וויזשניץ אין די הונדערטער טויזענטער דאלער, כאטשיג ער האט נעבעך געהאט א דורכפאל אין וויזשניץ וואס זיינע קינדער זענען גארנישט שולדיג געווען, האסטו געדארפט זאגן די סאטמארע סיקריקים לאז איך אפ. איך גיי נישט קעגן נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג איז אן אלטער נאמען אין וויזשניץ דורי דורות, און נאכדעם האסטו געדארפט געדענקען אז א די סיקריקים האט האבן דאך דיין טאטן אויך גערוידעפט, די סיקריקים האבן משוגע געמאכט דיין טאטן, די סיקריקים האבן דיין טאטן ארויסגערוידעפט פון סאקמער אינדערהיים ער האט געלערנט עפעס צוויי וואכן, ער זאגט ער איז געזעסן אויף ביי צוויי שיעורים פונעם סאטמאר רב, דערנאך איז ער אנטלאפן אויף פאפא, מען האט דאך אים גערוידעפט. ס'איז די זעלבע שקצים? סאו ווי ביסטו געקומען כורת ברית זיין מיט זיי? איך האב עס אינגאנצן נישט ארויס. כ'מיין וואס האסטו געקלערט? האסט מורא געהאט פאר זיי? אויב דו האסט מורא פאר זיי דעמאלטס איז גאנץ וויזשניץ אין א סכנה פון התמוטטות, ס'זאל נישט צו צופאלן. אזוי שוואך ביסטו? דו האסט מורא פאר יעדן משוגענעם אין שטאט? קוק לערן דיך פון מיר, איך בין נישט קיין רב, נישט קיין רעבע, נישט קיין חזן, נישט קיין שדכן, נישט קיין בדחן, איך האב נישט קיין מורא געהאט פאר זיי, כ'האב נישט קיין מורא געהאט פאר די גאנצע שטאט אינאיינעם מיט דיר, מיט זיי, מיט זייערע רבנים, און ווי האלט מען יעצט? ווי איינער האט מיר געזאגט די וואך. ער איז אין חינוך אסאך יארן, זאגט ער אזא סופער דופער דזשאב וואס דו האסט געמאכט, כ'קען נישט גלייבן אז איך זעה דיך. געמיינט עפעס א גרויסער מלאך פון הימל פון פאר הונדערטער יאר צוריק, דו ביסט עס? ער ווייסט, ער איז אין חינוך, ער ווייסט אז דו ביסט עס, איטס אנבעליוועבל, איין מענטש שפייעט אויף די גאנצע וועלט און ער פארט, יעדער קומט היינט ארויס, ער איז גראדע פון מאנסי, ער זאגט מיר אז דער מנהל וואס מען האט אים איינגעזעצט, דעם איין און זיבעציג יעריגן מענטש, ער הייסט רב בודנהיימער, ער האט שוין געהערט אויף אים יארן קאמפלעינטס, ער איז אפילו אמאל אליינס געגאנגען, האט ער מיר געזאגט, ער איז געגאנגען צו איינע פון די גרויסע רבנים אין מאנסי, און ער האט געזאגט מאך א שווייג, דער מענטש איז א פאוערפול מען, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? און ער דערציילט מיר אויכעט ער איז אין א תלמוד תורה איינגעשטעלט, און יונגלעך זענען געקומען זאגן אויפן רבי'ן ער איז א חזיר און ער האט אלעס מברר געווען, ביז עס איז ארויסגעקומען אז יעדעס קינד וואס האט געזאגט, יעדער האט קודם געזאגט אן אנדערער האט מיר געזאגט, למעשה איז ארויסגעקומען אז יעדעס קינד איז געווען געטאטשט ביי דעם מלמד, נאר יעדער האט געזאגט אן אנדערער ווייל מען האט זיך געשעמט, און דער סוף איז געווען ווען פוש קעים טו שאוו און מען איז געוואויר געווארן אז ער האט יעדן נעבעך געטאטשט, איז ער אליין געגאנגען, ער איז געגאנגען צו גרויסע רבנים, צו מחנכים. ער האט מיר געזאגט ער איז אפילו געווען ביי חיים שיע ממזריקא, עס האבן אלע געזאגט לאז דיך אפ מאך א שווייג, און יענער האט מיר געזאגט ער האלט ביים ארויסגיין פון חינוך וועגן, ער זאגט ער האט אליין נישט געוויסט וואסערע הפקר וועלט ס'איז געווען און ווי השחתה ס'איז געווען, און מ'לאט דיך נישט טון גארנישט, ס'איז ממש ס'איז אן אומגליק וואס דא איז פארגעגאנגען, און יעצט האט זיך ברוך השם אראפגע איטס סעטלינג דאון, אונז האבן מיר נאך א גרויסן קאמף דערס נאו דאוט אבאוט דעט. קודם ביז מ'קומט פאראויס נאכדעם מ'זאל נישט אינטימידעיטן, און די עיקר פראבלעם מיט די געלט, ברוך מרדכי איז אויכעט נאר געגאנגען פאר צוויי יאר זיצן ווייל ער האט אפגעקויפט די וויטנעסעס פאר געלט פאר אנדערטהאלב מיליאן דאלער. פאר אזא פרייז? העי! דא איין מענטש, א צדיק הדור, ר' שלמה אהרן קעלנער, איז דער איינציגער מענטש וואס האט זיך נישט געלאזט קויפן מ'האט אים געאפערט א מיליאן דאלער. וואז איט ווארט איט? הונדערט פראצענט. ווען א סאלדאט שטארבט אין קאמבעט מיינט נישט אז. ער איז געווען א פעליער, ער איז א היראו, ס'וועט נאר נעמען וענתה בי צדקתי ביום מחר. און אונז שלאגן מיר זיך יעצט אז די וואס זיי נעמען געלט זאל מען זיי אפשטעלן. מיינטס נישט אז ברוך מרדכי איז שוין אזוי פריי אויך, מיינטס נישט. אונז פארלאנג מיר יעצט פונעם באלעבאס פון טאמפסאן ער זאל זאגן פארוואס מען האט געלאזט בערל אשכנזי פריי ווען ער האט געזאגט ליגנט, מען האט געלאזט זלמן אשכנזי נעמען וויטנעסעס אויף ארץ ישראל, און מען האט געלאזט א לויער זאל מאכן א דיעל מיט די וויקטימס. ס'איז נאך גארנישט, איט עינט אווער אנטיל איטס אווער, טראסט מי. אין פערגוסאן האבן זיי אויך געליטן אזויפיל יארן פון די ווייסע חברה, זיי האבן גערודפ'ט די שווארצע, באט היער איט קעים אלל אוט וואר, און אונז גיימער זיך פון טאמסענען נישט לאזן. הי טשעינדזשד פאליסי ווייל ער איז געפאלן פאר סאטמארע געלט? דאזענט מין עניטינג? אונז האבן מיר אראפגעברענגט טשארלס היינס, ס'האט אונז גענומען דריי יאר, אונז גייען מיר אים אויך אראפברענגען. און וואלף הערש סאנדער טאר נישט זיצן אין אן אפיס פון לאו, ער איז א גנב א פארברעכער, גייטס ארויף אויפן גוגל וועט ענץ טרעפן אלע זיינע עבירות וואס ער האט געטון ווען ער איז געווען אין די קאמיוניטי באורד, און דוב הייקינד האט זיך אויך זיינע פארברעכערייען, ער האט נאך יעצט נישט פינישט, מ'האט צוריק געשטעלט דעם מארלענד קאמישען, איט דאזענט מין עניטינג, געכאפט א גוטן דיעל? דאונט ווארי, רענטא איז אויך געזעסן אסאך יאר, מ'האט עס יעצט איבערגעדרייט, אונז פארלאנג מיר יעצט א מארלענד קאמישן דא אויכעט, אונז וויל מיר מ'זאל אינוועסטיגעיטן מיסטער טאמסאן, דער מענטש האט נישט קיין פאליסי, ער האט איין פאליסי ארויסצולאזן די אלע מענטשן וואס זיי זיצן פאר גארנישט, און איך בין נאכנישט זיכער אז נישט יעדער רייט יעצט אויף דעי שיף, איך טענה יעצט צו זיינע בעלי בתים פון וואנעט ווייס איך אז נישט יעדער רייט אויף דעי שיף, אמת טשארלס היינס איז געווען א פארברעכער, אבער דא דא א שטיקל פראבלעם ווייל דערווייל די אלע וואס מ'האט ארויסגעלאזט, זענען אפריקען אמעריקענס? כ'זאל זאגן אז טשארלס היינס האט נאר פיינט געהאט אפריקען אמעריקענס? נאט רילי. ער האט איינגעזעצט אידן אויך פאר גארנישט. סאו, ס'פארט נאך. די באן פארט נאך. ס'איז נאך נישט אנגעקומען. און מ'קען קוקן וואס א יוניטי די אפריקען אמעריקענס און די שווארצע זענען. קוקט צוהער. דער גוי למעשה האט גע'גנב'עט. דער'ס נאו דאוט אבאוט דעט. ער האט אוועקגעשטופט א גארד. מ'זעט עס אויפ'ן אינטערנעט. למעשה זענען זיך אלע געגאנגען אננעמען. פארוואס זענען זיך געגאנגען אננעמען? ווייל זיי פילן זיך אז זיי זענען א יוניטי, זענען איינס, זענען אלע שווארצע, און מען רודפ'ט זיי ווייל זענען שווארץ הייסן זיי א מיינאריטי. יעצט וואו זעמיר אונז אידן ווען אונז האמיר אזא יוניטי ווי זיי, וואלט מען דאך אפגעשטעלט סעקשועל אביוז אין איין טאג. אונז האמיר אפילו נישט די זעלבע יוניטי ווי די קאטוילישע קירכעס האבן. זיי זענען שוין קאנווינסד אז ס'איז איטס העפענינג און זענען שוין קאנווינסד אז מען דארף עס אפשטעלן. און. ווער ס'אינטימידעיט וויטנעסעס אדער וויקטימס גייט זיצן ביי זיי. און וואס זעמיר אונז אזוי דערשלאגן אז ביי אונז זיצן נאך די רבנים מיט עסקנים און יעדער טרייט ארויסצוהעלפן, יעדער טרייט צו טון אז דער חזיר זאל זיין אין גאס. און פארוואס טוט ער עס? פאר אפאר טאלער. ווייל די אידן האבן אריינגעברענגט היטלער אויכעט ווייל ס'האט זיך זיי איינגערעדט אז די עקאנעמי וועט זיין בעסער. לעב זיך נישט אין קיין דמיונות. ווען נטורי קרתא לויפט זענען ענטי איזריעל. ווען דער חבר דיינער דער פאלעסטינער שיסט אריין א מיסל קוקט ער נישט אויף וועמען ס'פאלט, ער קען באשטיין ס'זאל פאלן אויף א נאטירע קארטע אויכעט ווייל סוף כל סוף ביסטו א איד, אינעם קוראן שטייט אז מ'דארף אויסמעקן יעדן אנדערן רעלידשען, אידן מיט נוצרים, קריסטשענס, ס'שטייט נישט א חילוק צו ער איז פראו איזריעל צו אנטי איזריעל, ווייל דעמאלטס איז דאס נאכנישט געווען. איז די זעלבע דא אויכעט. מען חנפ'עט זיך פאר אפאר טאלער, בסוף כאפסטו נישט אז דו ברענגסט דיך אראפ, דו ברענגסט אראפ דיין משפחה, דו ברענגסט אראפ דיינע קינדער און דיינע אייניקלעך. יעדער וועט זיין אין דזשעפערדי. די וואך אויכעט האב איך געטראפן א יונגערמאן, ער דאנקט מיר מורא'דיג פאר מיין ארבעט. בקיצור דערציילט ער מיר אז צוויי מלמדים וואס האבן אים מאלעסטעט אין קרית יואל, און איך האב ביידע געהאט אויפן האטליין, מען האט זיי ביידע ארויסגעווארפן. זאגט ער דו ווייסט נישט וואס פאר א מנוחת הנפש דאס איז פאר מיר, ווייל איך דארף דאך שיקן מיינע קינדער אין דעם זעלבן תלמוד תורה. און ער דערציילט מיר נאך א זאך, אז לייווי פרענקל, וואס האט געארבעט אין דעם סטאר פון ווייטעמינס, וואס ער האט אריינגענומען דארטן א דרייצן פערצן יעריגן בחור, זאגט ער אזוי, זאלסט וויסן, אז אמאל, מיין ווייב האט עפעס געדארפט אויפפיקן, ס'איז שוין געווען באלד ביים צושפארן, האט זי געזאגט, זי גייט נישט אראפ. זי גייט עס נישט אויפפיקן? האט ער געזאגט, איר קענט קומען כ'וועל האלטן אפן די טיר, זאגט זי ניין. נאכדעם פינף מינוט שפעטער דעליווערט ער עס צו די טיר, זאגט זי טוטס מיר א טובה טראגטס עס צוריק, ברענגטס מיר נישט ביי די טיר. זאגט מיר די אינגערמאן, זאלסט וויסן איך בין א וויקטעם פון תלמוד תורה, איך הער דיך אויס, און איך האב אויסגעלערנט אין שטוב, ס'איז יעדער איז בחזקת חשוד, אפילו געזאגט אז אהרן טייטלבוים דער רבי אליין וועט קומען קלאפן די טיר זאלסט אים נישט אריינלאזן, און אפילו ער קומט מיט א גבאי, דאס האב איך אויסגעלערנט ברוך השם, און דאס האט זייער וויכטיג אויסגעפעלט. סאו. ווען די גוים האבן א יוניטי די שווארצע אז מען זאל נישט רודפ'ן שווארצע, אונז האמער א יוניטי אז מען זאל די חזירים האלטן ווייטער אז זיי זאלן קענען פאנקטשענירן. און איך פארשטיי עס נישט פארוואס. כ'מיין, ער זאגט דאך א זאך וואס דאס מאכט סענס אויכעט. פארוואס איז יעדער אזוי דערקעגן? דאס איז נאר ווייל דאס איז די גרעסטע זאך פאר ביאת המשיח. משיח קען נישט קומען ווילאנג מ'איז מכשיל די קינדער, און וועגן דעם געשעט די אלע חרבנות מיט ארץ ישראל די מלחמות, און ס'מוז זיך אפשטעלן, און איך בעט אז אלע תלמוד תורה'ס זאלן מאכן, ארייננעמען א מנהל, א לייסענסד סייקאלעדזשיסט אדער סייקייטריסט, און ער זאל זיין א מענדעטארי רעפארטער, און טרייען צו מאכן קלין די תלמוד תורה'ס. א קינד מוז האבן וואו צו צו גיין צו רעדן, ער מוז זיך קענען אויסרעדן דאס הארץ. אז א טאטע טאטשט א קינד דארף מען וויסן, אז איינער לויפט נאך נאך א בחור דארף מען וויסן, און ס'מוז זיין צו וועם צו רעדן. און ס'טאר נישט זיין אז גראדע עס קומען משמרת הצניעות און מ'טוט עס טרייען צו ווייט וואשן, ווייל ס'מאכט אויף זיי א שלעכטן רושם. כ'וויל אייך עפעס פרעגן, ווען האט עטס א שלעכטערן רושם? היינט וואס איך האב עקספאוזד אז עס זענט אלע געווען געלט גנבים און עטס האט צוגעלאזט זנות, צו ווען סוואלט ווען געווען אז עטס זענט שטרענג און עטס וואלט ווען בא'עוול'ט אפאר מענטשן מען וואלט זיי איינגעזעצט און מען וואלט זיי ארויסגענומען פון די קאמיוניטי און דער עולם וואלט ווען אבער געקענט וואקן פריי, סוואלט נישט געווען אזא טעראר, מען וואלט נישט מורא געהאט אז יעדן בחור און יעדן יונגל כאפט מען אן און מען טאטשט אים. יעצט וויל איך רעדן פון נאך זייער א וויכטיגע זאך, ס'קומט יעצט א נייער זמן, מ'גייט אננעמען ארויסצואווארפן די בחורים, ס'האט מיר געזאגט א ראש ישיבה ער געבט אויף די ראש ישיבה'שאפט ווייל ער קען נישט צוקוקן דעם פעין די טעראר וואס מ'טוט פאר בחורים, ער זאגט מיר ער האט אליינס ארויסגעווארפן בערך די לעצטע פאר יאר צווישן דרייסיג און פערציג בחורים און קיין איינער נישט געבליבן קיין איד, און ער הייבט אן צו פילן אז דאס איז זיין אחריות. הי דאזענט וואנט בי אינוואלווד ענימאר. ס'קומט יעצט די נייער זמן מ'דארף זיך נישט אנווארפן מיט קיין בחורים. און ר' אהרן דו האסט דארט דעם שיעור ד' דו מאך זיכער אז דו ברענגסט אריין א קאלעדזש פראגרעם. יעצט האב איך ברוך השם צוגעשפארט דעם מייזעלס. ער האט יעצט ברוך השם צוגעשפארט דעם צווייטן יורה דעה'דיגן פראגרעם. מ'הא האמער אים צוגעשפארט. ער האט עס געוואלט פארקויפן. ער האט געמיינט ער וועט אויספאפן דעם עולם. ניין ניין ניין איטס קלאוזד. צוביסלעך וועט מען אריינעמען יעדן איינעם ווייל דער עולם וויל זיין גוט, ס'נאר דא אפאר פֿינף פראצענט חזירים און פֿינף פראצענט רבנים וואס זיי מאכן געלט און זיי ווילן זיך אינדזשויען באט איטס גאנא סטאפ. און די זעלבע וויל איך זאגן ביי אונז, מען מוז אריינשטעלן א מענטש, אזאלכע מיידלעך האבן נישט געהאט צו וועם צו רעדן, דער מענטש האט מיט זיי געפלירט פירע פארטאגס, געטרינקען מיט זיי קאפי, געטאטשט, געמאכט זנות. און אויב האט ער נאך געזאגט פאר די מיידלעך עטץ מעגטס ווייל עטץ זענטס נאך בתולות ווען עטץ האטס חתונה וועט עטץ נישט טארן האבן נאר איין מאן אבער איך מעג אויכעט ווייל א מאן מעג האבן מערערע פרויען כ'מיין רבותי כ'האב אייך שוין געזאגט מ'דארף אנהייבן צו לערנען הלכות נידה מיידלעך פון צוועלף יאר דארפן שוין וויסן וואסער א סכנה זיי זענען אויב מ'טשעפעט מיט זיי און אויכעט וואסער א סכנה דער בחור איז ווייל ער האט צו טון מיט א נידה. און זי איז די נידה. מ'דארף אנהייבן צו לערנען, לעטס העוו ען אופען טאלק, די אלע באהאלטענע זאכן דאס איז שוין פארגאנגענהייט. ווילאנג ברוך מרדכי האט נישט געהאט קיין עוועלאן און געקענט ארייננעמען יעדעס יונגל און אים מכשיל זיין, צו יחיאל בראנער וואס גייט נאך היינט אין וויזשניצער מקווה הער איך ער האט גאר א שליסל. ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס עטס טוטס, עטס לאזט דעם חזיר אין מקווה, פוי אויף ענק, וויזשניץ אין בארא פארק. איז למעשה איך האב קאמפלעינט, איך ווייס נישט צו מ'האט מיך אויסגעהערט. זעקה אני בציבור ולא נענה איני נעצר ברחוב העיר. רבותי ווער ס'גייט אין וויזשניצער מקווה אין בארא פארק, דארט ווי יחיאל בראנער גייט, איך ווייס נישט וויפיל וויזשניץ ס'דא און וויפיל מקווה ס'דא, נאר איך קען ענק זאגן איין זאך, איר לאזט אריין א חזיר, איר זענט עלול אייערע קינדער וועט מען מטמא זיין, און איר זענט עלול אז איר וועט זיך אנשטעקן מיט זיינע קראנקייטן וואס ער ברענגט מיט פון די סעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס, סאו קיפ איט אפ, יור דואינג א גוד דזשאב. סאו פאר סאו גוד, די מקווה איז ביי פנחס שלום'ן, דאס טייטש אז דאס איז וויזשניץ מאנסי, דער פנחס שלום דער אפגעריסענע בהמה וואס ער האט אונטערגעשריבן אויף מיין חרם, האט ער נישט געדענקט אפילו אז ער הייסט האגער, ער האט אונטערגעשריבן פנחס שלום אליין, שרול האגער המצרי זיין ברודער האט געדענקט ער הייסט האגער, ער האט אונטערגעשריבן האגער אויך. ער איז אויך א חלק פון כלל ישראל, און ווי וואד העיט טו סי אז יחיאל בראנער זאל זיך ענדזשויען, און ער זאל ווערן פיל מיט קראנקהייטן, און ער זאל עס אריינוואשן ביי ענק אין מקווה, און ער זאל אהיים גיין און עס איבערגעבן פאר ענקערע ווייבער און די קינדער. כ'האב געטראפן די וואך א איד וואס ער איז געווען א מלמד אין ישיבה די ברוקלין, און ער זאגט מיר דיס גאוס בעק א לאט אוו יערס, אפשר צען צוועלף יאר צוריק, זאגט ער, ער האט געזען אז א יונגל האט געזוכט אביסל מער ליבשאפט, האט ער זיך צוגעשטעלט לעבן אים, זיך ארויפגעזעצט אויף די שויס, דעמאלטס האט מען דאך נאכנישט געהאלטן אז דאס איז אן עוולה. גייט נישט דורך א צוויי מאל און דאס קינד כאפט אן דעם מלמד ביי די ערווה. בקיצור, דער מלמד האט געזען אז דאס קינד דארף נישט סתם אביסל ליבשאפט, נאר דער קינד איז חולה. ס'קינד איז געווען אלט ניין יאר. ער איז געלאפן צום פרינציפעל און ער האט אים פארציילט זאלסט וויסן. דאס און דאס איז געשען. האט אים דער פרינציפעל געזאגט מאכטס א שווייג, ס'איז נישט אייער געשעפט, און אז ער קומט זיך זעצן אויף אייער שויס לאזטס אים נישט ארויף ווייל ער וועט אייך טאטשן ווי מען טאר נישט. דער סוף איז געווען. צום נעקסטן זמן האט מען געזאגט דער מלמד ער זאל גיין יארן יארן האט מען געזאגט דער מלמד נא איר זענט שוין אויסגעברענט איר קענט שוין נישט איר זאלט אייך זוכן א דזשאב פארשטייסט דאס איז דער סיסטעם. און וואס וואס טראכט דער רבי מאנדעל פון ישיבה די ברוקלין? ער איז אויכעט מיט דעם אויל געשעפט געווען, מען האט אריינגעגאנגען אין אויל און ארויסגעגאנגען פון אויל, ס'איז אנבעליוועבל. באט ברוך השם אבי דער עולם הערט שוין, מ'איז שוין אפ טו דעיט היינט, און דער עולם כאפט שוין וואס דא גייט פאר, און צוביסלעך וועט מען נישט קענען מער פאפן דעם עולם, און איך וויל בעטן נאכאמאל די מלמדים, איך זאג עס אייביג אן, דו האסט נישט קיין רעכט צו גלעטן א קינד, דו האסט אים נישט קיין רעכט צו האלטן אויף די שויס, און אז ער דארף האבן ליבשאפט איז דא איינס פון צוויי זאכן, אדער קריגט ער נישט אינדערהיים אדער קריגט ער סעקס אינדערהיים ענד הי דאזענט נאו האו טו סוואלאו. און וועגן דעם מוז זיין אין יעדע תלמוד תורה און אין יעדן מיידל סקול א לייסענס סייקאלעדזשיסט אדער סייקייטריסט וואס א קינד זאל האבן ווי אריינצוגיין צו קאמפלעינען. און ער האט מיר דערציילט דער מלמד אז גראדע דאס קינד וואס האט זיך געשטופט נעבעך צו אים און דער סוף איז געווען אז ער האט אפגעקאלט די מאמען דעמאלטס נאך, זאלסט וויסן דיין קינד דארף האבן העלפ, ער גייט אנרירן די מלמד ביי די ערוה, דאס איז דאך שוין אנהוירד אף. בקיצור, די מאמע האט קאנפראנטעט דעם טאטן, און למעשה איז מען געוואויר געווארן אז די טאטע האט מאלעסטעט אלע אירע קינדער, ס'הייסט ס'איז ביידנס קינדער, עד כדי כך די פרוי האט געזען אז שי איז אין א לאט אף האט וואדער, איר ווייסט דאך א גט העט מען נישט קריגן, און די קינדער אים גיין צו אים, צו איר, מען העט זיך קריגן. האט זי דעסיידעט, זי האט זיך גענומען דאס לעבן איז זי שוין געשטארבן יארן צוריק, יעצט זענען די קינדער טאטלי אויף הפקר, דאס דארף אויך זיין, ס'דארף זיין אן ארפענידזש הוים, ס'דארף זיין א הוים ווי אזאלכע קינדער זאלן קענען אריינגיין, נישט אוהעל, אוהעל האט, אוהעל'ס מדריכים זענען געהעריגע מאלעסטערס. סוי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'מיר אויסגעקומען צו זיין די וואך אין שפיטאל מיט א חולה, איז געווען אזוי, מ'געט יעדן אזא געלן לעיבל טאמער ער איז א ריסק צו פאלן, ס'הייסט א פאל ריסק איז געשטאנען אין טוילעט אין האספיטעל אז טאמער איינער איז א פאל ריסק ער האט אזא געלן לעיבל זאל מען מאכן זיכער אז א נורס גייט מיט מיט דעם מיט די פרוי אדער א מעיל נורס גייט מיט מיט די מאן שטייט דארטן א גרויסע סיין אין די טוילעט סעיפטי בעפאר פרייוועסי. ס'איז א מורא'דיגע זאך דאס. כ'האב ענק שוין לאנג געזאגט, איך בין געפארן אמאל אויף קענעדיקעט, האב איך געזען אין אזא סטעישן ווי מ'שטעלט זיך אפ, ווייסט, צו קויפן עפעס צו טרינקען, געזאלין, און מ'קויפט סנעקס. ס'איז אויך דא בית כסא, האב איך געזען אז די בית כסא איז נאר א האלבע טיר, ס'טייטש פון אונטן גייט עס ביז כמעט אראפ, און ס'גייט ארויף נאר בערך צוויי און א האלב פיס, ס'טייטש אזוי אז סיי ווען דו זיצט אויף די בית כסא און סיי ווען דו שטייסט, קען מען דיך זען, מ'זעט אלעס וואס דו טוסט, ביסט עקספאוזעבל. ווייל זי וויל נישט מען זאל דארט רייכערן און זי וויל נישט ס'זאל אריין גיין צוויי יערן מיט אמאל, מחציו ולמעלה איז עס אפגעשניטן. איז איך האלט אז מען דארף עפלייען די זעלבע איידיע אין אלע טוילעטס אין אלע שילן, איך האלט אז ס'איז א מורא'דיגע סעיפטי פיטשער, און יענער וועט שרייען העי איך קען מיך נישט אויסטוהן פאר יענעם און מאכן אין א בית כסא וועט מען זאגן גיי אהיים אז דו קענסט נישט ביסטו פטור, און ס'דארף שטיין א צעטל סעיפטי ביפאר פרייוועסי, דאס איז דאך אונזער חטא, אונז האט געהרג'עט די פרייוועסי, צניעות. שמירת הצניעות. דאס דארף מען איינפירן אין אלע פאבליק טוילעטס, און די סאונער יאל דא איט, די לעס וויקטעמס וועמער אונז האבן. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, דער שולזאן שרייבט אריין דא אין איינע פון זיינע בלאגס שרייבט ער אזוי, איינער האט עס מיר געשיקט, איך קוק נישט זיינע לגיונות, שרייבט ער דא אין וועגן די סעיף פון די בודזשיס, כ'האב דיר געוואלט זאגן דו חזיר דו ס'איז נישט דא קיין סעיף פון קיין בודזשיס, ס'איז דא וועגן יוניפארם. מיט די יוניפארעמס גייט אזוי, יעדע סקול האט זיך אירע יוניפארעם, אז מען זאל קענען דערקענען א מיידל פון וועלעכע סקול זי איז, אז זי טוט עפעס נישט וואס דארף צו זיין צו וואס איז נישט איידל ווייסט מען פון ווי זי איז, ס'איז א מורא'דיגע סיסטעם די יוניפארם, יעצט שטייט אינעם פסק בית דין אז די יוניפארעם מוזן זיי אויך טשענדזשען, זיי קענען נישט נעמען די זעלבע יוניפארעם וואס די בנות ציון האט. זיי מוזן מאכן אייגענע. יעצט דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם ווייל דאס איז מען מחייב די עלטערן אויסצוגעבן יעצט נאכאמאל געלט, מענטשן האבן דאך שוין געקויפט די יוניפארמס און זיי האבן עס פון פאראיאר און אזוי ווייטער. באט ליסן, פאליטיקס איז דאך העכער פון די תורה חס ושלום, אויף דאס לערנען אונז די רבנים. דרעדלי, קומט אן דא שולזאן, ער וויל זיך אננעמען פאר מרדכי דוד וכדו', הייבט ער אן צו זאגן דעם סעיף וואס די רבנים האבן גערעדט וועגן די בודזשיס, איך חזיר דו מנוול די לאולייף ביסט נישט נאר א געלט עקסטארשעניסט ביסט נאך א סאך אויך ביסט א חזיר א מנוול אזוי שרייבט מען? שעים אן יו. און דער אמת איז פון יעדע שלעכטע זאך קומט דאך ארויס גוטס ממר יצא מתוק שטעל דיר פאר אונז דארף מיר יעצט גיין בעטן די גאווערמענט זאלן צוריק געבן נחמיה וועבערמאן ווייל נחמיה האט געוויסט וויאזוי בודק צו זיין פונקטליך די בודזשעס פון די קינדער. פון צוועלף יעריגע מיידלעך. יעצט דארף מען אים צוריק ארויס נעמען, מ'דארף דעם גנב שניידט מען אים פון די תליה, ס'איז מ'דערציילט א מעשה, אמאל אין א שטאט איז געווען צוויי שניידערס און איין שוסטער, און דער שוסטער האט געהארגעט א מענטש, האט מען אים דן געווען אז מ'גייט אים הענגען, די שטאט האט באשלאסן אז מ'עט הענגען דעם שוסטער, וועט דאך נישט זיין ווער ס'זאל מאכן שיך, האט מען געזאגט שניידער ס'איז דא צוויי, העט מען כאפן איין שניידער און מ'עט אים הענגען שטאטס פון שוסטער, און דאס זעלבע דא אויך, אונז דארף מיר האבן יעצט נחמיה וועבערמאן, יעצט מוז מען אים האבן צוריק. ער איז געווען אן עקספערט אין בודק צו זיין מיידלעך די בודזשיס. עס אראפצוציען מיט אלעם. העי, דאס איז א מורא'דיגע זאך, מען דארף שוין איינגעבן פעיפערס פאר די גאווערמענט וואס זאל נחמיה'ן ארויסלאזן. און מ'עט אריינעמען דא יוסף יגן צו יענקל יגן, אלע זיינע שותפים. און שולזאן הער אויף צו שרייבן ניבול פה, דו ביסט א וועלטס גנב, דו האסט געוואלט עקסטארטן געלט, און יעצט עקסטארטסטו געלט מסתמא פון מרדכי דוד'ס פארטיי. זיי זענען משוגע אז זיי צאלן דיר. עניוועי, יעצט וויל איך גיין ווייטער. ס'איז דא יואל רוט. יואל רוט האט א פיקטשער ווי ער האט געמאכט א חתן כלה, א יונגען בחור פון פערצן פופצן מיט א מיידל פון פערצן פופצן, ס'אפשר שוין זעכצן. כ'האב געוואלט זאגן דער יואל רוט איז א קולט. מיט דעם מענטש טאר מען נישט שטיין אין די ד' אמות. ער איז א קולט. ער פירט זיך אויפן וועג פון מוהרא"ש. דער מוהרא"ש, ווען איך האב געמאכט א מקווה פאר אים אין יבניאל, איז האט ער חתונה געמאכט דעמאלטס צוויי. בחורים וואס זענען געווען פערצן יאר מיט מיידלעך פון דרייצן יאר, ווייל ער טענה'ט אזוי, שטייט אין שלחן ערוך אז מצוה פון פרו ורבו איז ווען מ'איז יונג, פארוואס? ווייל דעמאלטס האט מען מער כח, טענה'ט ער, אויב אזוי זאל מען עס מקיים זיין מצוה מן המובחר ביי די דרייצן, א מיידל קען ביי די צוועלף שוין האבן קינדער און ביי די בחור איז ביי די דרייצן שוין א בחור, זאלן זיי חתונה. יעצט, דעם נארישקייט האט דער סקווערער רבי זכרונו לברכה אויך געטון. ס'איז געווען נאך די מלחמה, און ער איז דאך געווען א הייליגער איד, האט ער געזאגט מען זאל חתונה האבן זייער יונג, פלעגט ער חתונה מאכן פופצן יעריגע בחורים מיט דרייצן יעריגע מיידלעך. דער פאפא רב זכרונו לברכה, דער ויחי יוסף, פלעגט זיין דער מסדר פונעם גט. איינמאל איז ער ארויסגעפארן דער פאפא רב צום סקווערער רבי און האט אים געזאגט זאל וויסן טוסט אן עוולה, ווייל בשעת ווען מען זינגט עוד ישמע בערי יהודה הייבט דאך הייבט דאך הייבט דאך,

אין יבניאל איז געווען א מעשה אזוי, די צוויי בחורים וואס זענען געווען פערצן, זיי האבן חתונה געהאט זענען געווען פרענדס פון די ישיבה צו איך ווייס פון ווי, די צוויי מיידלעך זענען אויך געווען פרענדס און זיי זענען געווען דרייצן, ס'איז געקומען ביינאכט זענען זיי זיך געגאנגען וויזיטן, ס'איז דאך יבניאל איז א דארף עס איז נישט דא קיין נייט לייף און גארנישט און ער האט זיך באקאנט געמאכט מיט יענעם'ס ווייב און פארקערט אויכעט מיט יענעם'ס. און בקיצור און זיי האבן אלעס אויסגעטרייט ס'איז געווען מחליפין נשותיהם ס'איז געווען א חרבן איום ונורא. שפעטער ווען מ'איז געוואויר געווארן דערפון ווייל זיי האבן עס פארציילט איז האט מען זיי געפרעגט א דו האסט געטון אזא זאך? האבן זיי נישט געוואוסט דעי ווער אינעסענט א מיידל פון צוועלף יאר צו פון דרייצן יאר זי זעהט דאס איז איר מאנס פרענד העי! פארוואס נישט? האב איך אים דעמאלטס געזאגט, איך האב אים פארגעהאלטן אז דו ווילסט זאלן חתונה האבן ביי די דרײַצן, הייב זיי אן צו לערנען עדיוקעישאן, וואס דאס הייסט חתונה, וואס דאס הייסט א מאן, וואס דאס הייסט נאסרה על בעלה, און וואס דאס הייסט לאוו, און וואס דאס הייסט סעקס, און וואס דאס הייסט זנות, און וואס דאס הייסט מיט א מאן, און וואס דאס הייסט מיט א פרעמדן, נאר ער האלט זיך. ווייטער, און ער האט עס געטון, מען האט אים שוין געוואלט איינזעצן, ער האט צו ער האט נישט געקענט יארן קומען, ער זאגט ס'איז דא איינער וואס די רב הראשי וואס ער האט אים גע'מסר'ט, ער רופט אים דער סמך מם רופט ער אים, ער איז גארנישט קיין סמך מם, איך האלט ער איז גערעכט מיט דעם, קען זיין ער האט מיט אים אנדערע זאכן דיסקרעפענסי, אבער די זאך. יענער דער רב הראשי טאר נישט געבן א סיגניטשער פאר אזאלכע יונגע קינדער. סא יעצט און והנה קמתם תחת אבותיכם שטעלט זיך אויף דא א נייער משוגענער אין שטאט ער מאכט חתונה יונגע קינדער. עס איז די זעלבע קולט אזוי ווי דער פון מאנטריאל פון העלבראנץ ער האט אויך חתונה געמאכט יונג פארוואס ער האט ענדזשויעט צו קוקן ווי יענער מאכט סעקס יונג רבותי איך וויל ענק זאגן מיט דעם יואלי ראטה איז מען געפארן טיף טייער אין דר'ערד. אויסער דעם וואס ער האט נאך א חסרון אויכעט, טאמער ווילסטו גיין אין זיין מוסד הער איך מוזטו אריינגעבן אלע קינדער, נו, ביסטו דאך פונקט ווי סאטמאר, ביסטו דאך פונקט ווי יעדער, און וואס פארקויפסטו? ביסט אמאל געווען אין חינוך? דו פארשטייסט וואס טוט זיך מיט דיר? דו וואלסט געווען גוט צו זינגען אויף א האטליין וואלסט געקענט מאכן א האטליין די זעלבע קאמפאני ווי איך, דו וואלסט געווען גוט צו זינגען, און איך הער ברוך השם זיין מוסד וואקסט נישט, איך הער אז ס'קומען נישט צו קיין נייע בחורים. די זעלבע קולט נאכאמאל. יעצט כ'וויל דיר עפעס זאגן יואלי ראטה אונז זעמער אשכנתזיס, אונז זעמער אשכנזים, אונז זעמער נישט קיין ספרדישע בהמות, אונז וועסטו נישט קויפן מיט דעי באלאני. דער מוהרא"ש קויפט זיינע ספרדישע אין יבניאל, זיי זענען אלע ספרדים, און דער העלבראנץ איז א ספרדי און האט משוגע געמאכט אשכנזים, אונז גיימער זיך מער נישט לאזן, אונז האבן שוין אלע עקספיריענסעס, און איך בעט דעם עולם מ'זאל זיך היטן פאר דעי מענטש ווי פאר פייער. עניוועי, כ'האב געוואלט אויסלאזן שוין.

האט דער תניא אנגעהויבן זייער צו וויינען, האט אנגעהויבן, האט אויפגעהויבן זיין קול און געוויינט. דער תלמיד איז געווען א גרויסער בעל מדריגה, איז ער צוגעגאנגען צום בעל התניא און ער האט געפרעגט, וואס וויינסטו אזוי? זאגט ער, דו מיינסט איך האב דיר עס געזאגט, ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה, איז עשה ווים לעמודים, אה מיינסטו דאך אז מען רעדט דא פון גשמיות, לאמיך דיר זאגן פון וואס מען רעדט, מען רעדט אז דא איז מרומז דער קץ פון ווען משיח דארף קומען, ואת האלף מיינט מען דעם. פינף טויזנטסטן, ושבע המאות וחמשה ושבעים איז ת"ו שי"ן עי"ן ה"א. הלוואי הלוואי מען זאל דערלעבן צו די צייט, ווייל דעמאלטס וועט מען מאכן די ווים לעמודים פארן משכן פונעם אייבערשטן.
אונז לעב מיר יעצט אין די צייט וואס אלע צדיקים האבן געזאגט ס'איז שוין אט אט די גאולה, אלע סימנים זענען דא. ס'איז ידוע דער הייליגער שיניעווער רב האט געזאגט בווי"ן תתקטר ווען ס'איז געקומען ת"ו רי"ש סמ"ך וא"ו האט ער געזאגט יעצט קומט משיח ווייל. ת"ו רי"ש איז זעקס, וואו'ן און סמ"ך איז געווען זעקס, זעכציג, זעקס, און וא"ו איז אויך זעקס, און ער האט געהאלטן אז דעמאלטס קומט משיח, אבער למעשה דעמאלטס איז ער אוועק, דעמאלטס יאר איז ער נעבעך אוועק, אזוי ווי דער חוזה האט געזען ביז תשעה באב האט ער געמיינט דאס איז משיח, דערווייל דאס איז געווען ווען דער הייליגער חוזה איז נסתלק געווארן. דער ענין פון וואו'ן דאס איז א מורא'דיגע זאך, ס'ווערט געברענגט אין רבינו בחיי אין שמות, קאפיטל ח' פסוק י"ט, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך למחר יהיה האות הזה, זאגט דער רבינו בחיי, אלע שטעלן זיך אז פדות איז חסר ו', פארוואס? ווייל ס'איז נאך נישט געקומען די אמת'ע צייט אז אידן זאלן אויסגעלייזט ווערן, ווייל פון מצרים איז מען דאך נאך געבליבן ווייטער אין גלות, דער אמת'ע פדות גייט זיין ווען ס'וועט קומען די גאולה שלימה, און דאס דער אות ו' איז מרומז אויף די גאולה יעצט. ס'שטייט אויכעט אין רש"י אין פרשת בחוקותי קאפיטל כ"ו פסוק מ"ב, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר. יעצט ס'שטייט יעקב איז דא פינעף פלעצער ווי יעקב שטייט מיט א ו' מלא, י' ע' ק' ו' ב'. אליהו ווידערום איז דא אויף פינעף פלעצער ווי ס'שטייט חסר, ס'איז א' ל' י' ה'. אן די ו'. פארוואס איז דאס אזוי? ווייל יעקב אבינו האט גענומען פון אליהו'ן דעם אות ו' א משכון ביז ער וועט קומען מבשר זיין די גאולה. איז דער אות ו' דאס איז מרומז אויף די גאולה און דאס האט שוין ר' ברוך אויכעט געזאגט בווין תתקטר. מיט די ו'. יעצט, אין פסוק שטייט אז ואת האלף. ושבע המאות וחמישה ושבעים עשה, וואס האט מען געמאכט? ווים לעמודים, מ'האט געמאכט די ווין, די בווין תתקטר, וצפה ראשיהם, וחשק אותם. מען רעדט דא נישט פון גאלד און זילבער, מען רעדט דא פון משיח צדקינו וואס ער זאל אונז שוין קומען אויסלייזן. סאו שבע המאות וחמישה ושבעים אינעם אלף החמישי, דאס איז תשע"ה דאס קומענדיגע יאר גייט זיין שמיטה, און די גמרא זאגט אז. ווען די אידן וועלן אויסגעלייזט ווערן פון גלות וועט זיין מוצאי שמיטה, מוצאי שביעית, ס'טייטש דאס קומענדיגע יאר, די צרות פון חבלי משיח זענען דאך שוין דא, איז בעט מען דעם אייבערשטן אז ושמתי פדות דארט וואו ס'איז געווען די ו' האט געפעלט, יעצט זאל ער שוין מאכן אן אויסלייזונג מיט א פדות מיט א ו' און דאס זאל זיין אויסצולייזן כלל ישראל אזוי ווי עס דארף צו זיין. מ'דארף נאר זען אז מ'זאל שוין צוגרייטן דעם שמיטה, ווייל בעוון שמיטה זיצט מען אין גלות, און. אין שכר פון שמיטה וועט מען אויסגעלייזט ווערן אם ירצה השם פון גלות, האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת כל טוב.